א גוטן ערב שבת קודש פרשת חוקת אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל איז פרשת בלק. איך האב געוואלט בעטן דעם עולם אז יעדער זאל זייער אכטונג געבן ווי מען דרייווט, וויאזוי מען דרייווט, די ספידס, און די טעלעפאון זאל זיין אסור ווי חזיר צו האלטן אין די הענט און אפילו צו רעדן ווען דו האסט געהעריג וויאזוי ס'האלט זיך, ווייל ס'נעמט אוועק א חלק פונעם קאפ און דאן קענסטו נישט אבאכט געבן טאמער מאכט זיך אן עמורדזשענסי, און מען זאל אויך אכטונג. געבן אויפן שווימען, די קינדער גייען שווימען, מען זאל זייער זייער אכטונג געבן, ווען א קינד איז אין א פול טאר מען נישט אראפ נעמען די אויגן אפילו אויף א רגע כמימרא. כ'האב געוואלט אביסל רעדן וועגן די צייט וואס אונז געפינמער זיך יעצט אין אזעלכע שווערע חדשים, חודש תמוז און חודש אב, און איף ווי פלעי די דייס רייט וועט אונז דער אייבערשטער אויסלייזן אין די חדשים. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט, דער הייליגער בני יששכר ברענגט די מאמרים, פון חדשי תמוז און אב מאמר א' אות ג' ברענגט ער אזוי, יעצט ווייסט מען אז עס איז געווען די צוועלף שבטים און יעדע שבט איז קעגן א חודש, די דגלים איז געווען אזוי, ראובן איז קעגן חודש תמוז, יעצט צו פארשטיין אביסל וואסערע שייכות האט חודש תמוז צו שבט ראובן. על פי קבלה הייסט חודש תמוז א חודש וואס געפערליכע דינים זענען שורה, ס'שטייט ותצפנהו שלשה ירחים, זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש אילין תלת ירחין דאס איז די דריי חדשים דדינא קשיא שריא בעלמא אז דינא קשיא שווערע דינים געוועלטיגט אויף די וועלט, ס'דא דינא קשיא און דינא רפ. יא דאס איז שווערע דינים. ומאי נינהו וועלעכע זענען די דריי חדשים זאגט דער הייליגער זוהר תמוז אב און טבת. טבת און תמוז און אב דאס איז א זוהר הקדוש שמות דף י ב עמוד א'. יעצט אין די גמרא מסכת פסחים דף קי א עמוד ב שטייט אז ס'איז דא אזא מין שד וואס הייסט קטב מרירי שטייט דארטן אין פסוק ולחמי רשף וקטב מרירי. קטב מרירי דאס איז שדים זאגט די גמרא מסכת. פסחים דף קי א עמוד ב' אז קטב מרירי איז שולט אין דעם חודש. יעצט ס'איז ידוע, די הייליגע חזל זיי לערנען אונז וועגן תפילת מנחה, די גמרא זאגט לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, א מענטש זאל זיין זייער געווארנט אין מנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, אליהו איז נישט געענטפערט געווארן נאר ביי תפילת המנחה, אזוי שטייט אין מסכת ברכות דף ו עמוד א'. יעצט, אין יעדן פלאץ וואס אידן שטייען און זענען מתפלל בתפילת המנחה, אויף דעם איז געזאגט געווארן מנחה, אזוי ווי ס'שטייט אין מלכים א', קאפיטל י ח, פסוק ל ו, ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא, אזוי שטייט אין במדבר רבה, קאפיטל יג, אות ד. און אין זוהר הקדוש אין בראשית דף ק ל ב' עמוד ב' און דף ר' ל עמוד א' און אין שמות ל ו עמוד ב' שטייט יהא בר נש זהיר בצלותא דמנחה א מענטש זאל זיין געווארענט אין מנחה דהיא זימנא דדינא קשיא שרי בעלמא דעמאלטס איז דא דינא קשיא אויף די וועלט יהא זאל א מענטש זיין זייער געווארענט אין מנחה וואס דאס איז זמן פון דינים קשים אויף די וועלט. איז דער חודש תמוז איז זמנים קשים, תמוז אב און טבת, און אויכעט מנחה איז אין דער צייט וואס ס'איז זמנים קשים. איך האב אמאל געהערט פון א תלמיד פונעם אלטן סקווערער רעבן, וואס האט זיך געדרייט דארט, אז דארט אין סקווער דאוונט מען דאך א שעה נאך רבינו תם, דאוונט מען דאך מנחה ערשט, איך ווייס איך ווייס אפילו נישט ווען, זייער שפעט. האט ער געפרעגט דעם סקווערער רעבן, וואס איז די פשט פון אזא שפעט געדאוונעכטס? סקווערער רבי געזאגט ווייל יעצט בשעת מנחה איז דא אזאלכע גרויסע דינים אז מען קען נישט פשוט דורך ברעכן, ווארט מען אונז די דינים זאלן דורך גיין און דעמאלטס קען מען דאווענען מיט ישוב הדעת די מנחה, יעצט קומט אויס לויט דעם אז אין חודש תמוז דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן וועגן מנחה ווייל סיי דער מנחה איז ביי זמן פון ווען ס'איז דינא קשיא און סיי דער חודש איז דארף מען וויסן אז קודם כל מען פארט דאך ארויס יעצט זומער נישט יעדער איז מדקדק אויף מנחה און מעריב מיט מנין, ווייל מען פארט דאך, ס'טוט זיך דאך, ס'איז דא א מנחה פלאץ וואו מען שטעלט זיך אפ, דאס איז זייער גוט, נאר אמאל קומסטו שוין אן נאכדעם, מען האט שוין אפגעדאווענט און אמאל פארגעסט, אמאל קומסטו אן פארדעם, אבער כ'האב געוואלט זייער שטארק מעורר זיין דעם עולם אז מען זאל זייער וואטשן מיט תפילת המנחה, מנחה איז אזוי גרויס אז צדיקים פלעגן זאגן, ווען א איד שטייט אין זיין פאבריק. און האלט אינמיטן ארבעטן, ער שטעלט זיך אפ אויף דריי מינוט צו דאווענען מנחה, איז ער אזוי גרויס אז די גרעסטע מלאך און שרף קומט נישט צו צו אזא קדושה, האט זיך אפגעשטעלט גארנישט נאר דריי מינוט, אפגעזאגט אשרי, איך ווייס צו ער זאגט וידבר, צו זאגט ער נישט, ביי די ליטווישע זאגן נישט און די אשכנעזישע זאגן נישט הייבט מען אן אשרי, און ער זאגט אפ די אכצען ברכות, די ניינצען ברכות, די גמרא ברענגט אז די ניינצען ברכות האט מען געמאכט, דוד המלך האט עס געמאכט. ווייל ער האט געזען ס'שטארבן יעדן טאג אזויפיל מענטשן, ס'איז געשטארבן אסאך מענטשן, האט ער געמאכט מ'זאל זאגן די דריי מאל א טאג די שמונה עשרה, איז אז מ'זאגט מאה ברכות האט עס אפגעשטעלט די גאנצע מיתה. וועגן דעם איז דא יעצט אסאך עקסידענטס אויפן ראוד אויכעט, ווייל ס'איז דא שדים מ'לויפט נאך, ס'איז נישט אזוי גלאטיג. יעצט לאמיר אבער ווייטער ממשיך זיין וואס איך וויל זאגן. וואס איז יעצט די גרויסע זאך אז פונקט אין חודש תמוז דארף מען זייער אבאכט געבן אויף דעם ענין פון מנחה.

איינס פונעם אנדערן, און דאס איז דער גאנצער זוהר, די זוהר איז נישט קיין, ס'איז א ענין פון ראי', דאס איז וואס איך ווייז דיר, דאס זאלסטו זען, די חזל, וואס דאס איז די הייליגע גמרא, דארט איז שמיעה דארטן דארף מען הערן און נאך הערן און צושטעלן, מדמה זיין מילתא למילתא און אזוי ווייטער, ווייל אין די הויכע עולמות טארסטו נישט מדמה זיין גארנישט, געפינט מען דארט ביי רבי עקיבא און האט אים געזאגט כשתגיע לאבני שיש טהור זאלסטו נישט זאגן מים, און איז די וואס האבן יא געזאגט זענען נעבעך ארויסגעווארפן געווארן. ואף מלאכי השרת ביקשו, זיי האבן געוואלט ארויסווארפן רבי עקיבא'ן אויך, האט דער אייבערשטער געזאגט כדאי האי זקן להשתמש בכבודי, דאס איז הויעכע זאכן, איך וויל נישט אריינגיין, איך וויל ענק נאר זאגן אז ס'איז א חילוק צווישן שמיעה מיט ראיה, יעצט לאמיר רעדן אביסל וועגן ראיה מיט שמיעה, דער בני יששכר אין מאמרי חדשי תמוז אב, מאמר א' אות ב' זאגט אז ער ברענגט פון ספר יצירה אויף די חודש תמוז און אב. שטייט אזוי המליך אות ח' בראיה, דער אייבישטער האט ממליך געווען דעם אות ח' ווען ער האט באשאפן די וועלט האט ער עס ממליך געווען בראיה, ואחר כך המליך אות ט' בשמיעה, נאכדעם האט ער ממליך געווען דעם אות ט' בשמיעה, און אזוי האט ער באשאפן דעם חודש תמוז מיט אב. זעסטו דאך פון דא אז די אותיות ח' מיט ט' זענען שולט. אין די צוויי חדשים, דער ח' איז די ראיה און דער ט' איז די שמיעה און וועגן דעם איז נעבעך געווען דא דער חורבן בית המקדש אויך, און דאס איז וואס עס שטייט אין איכה, חטא חטאה ירושלים, דער ח' ט' דער חטא נאכדעם שרייבט ווייטער דער בני יששכר אין אות ג'. הנה תתבונן, זאלסט אריינטראכטן על פי ספר יצירה הנ"ל, דאס איז די, ער ברענגט דאך דאס נאך פון ספר יצירה ווי אזוי דער אייבערשטער האט באשאפן, אין די וועלט, עס ברענגט ער וועלכע אותיות דער אייבערשטער האט באשאפן ווען ער האט באשאפן וואס ער האט באשאפן. זאגט ער, דער בני יששכר, אז חוש הראיה איז בנפש, דאס איז נגד חודש תמוז בשנה, חוש הראיה אינעם נפש איז קעגן דעם חודש תמוז אינעם יאר, וחוש השמיעה נגד חודש אב בשנה, חוש השמיעה איז קעגן חודש אב, ממילא עסטו שוין פארשטיין וואס די צוויי חדשים זענען. תמוז איז ראיה און אב איז שמיעה. יעדן מיר געפינען מיר ביי די סדר הדגלים איז געווען אזוי, יהודה יששכר זבולון איז געווען קעגן ניסן אייר סיוון, ס'איז געווען אויף איין זייט איין פאן, די צווייטע פאן איז געווען ראובן שמעון גד איז געווען א צווייטע פאן, איז ראובן איז כנגד תמוז, דאס איז דער חודש ראיה, און וועגן דעם געפינען מיר אונז אז לאה האט געזאגט ווען ראובן איז געבוירן, לשון ראיה, כי ראה השם בעניי שטייט אין בראשית קפיטל כ"ט פסוק ל"ב, און שמעון איז נגד חודש אב, עס איז נגד חוש השמיעה, וועגן דעם האט לאה געזאגט ווען ער איז געבוירן געווארן, ווען שמעון איז געבוירן האט זי געזאגט כי שמע השם, דאס איז דארטן אין בראשית קפיטל כ"ט פסוק ל"ג. יעצט מיר זעהן אז דער ערשטער אות פון ראובן איז א רייש, רייש איז ראיה, און די זעלבע אויך דער ערשטער אות פון שמעון איז שין. אזוי ווי דער ערשטער אות פון שמיעה, עס קומט יעצט אויס אז די צוויי שבטים ראובן און שמעון איז זיי זענען געווען אין די מדבר, איז אליצור בן שדיאור איז געווען פון די עדת קורח, וואס ער איז געווען די וואס זיין ווידערשפעניק צו משה רבינו, און זמרי בן סלוא, דאס איז. שלומיאל בן צורישדי דאס איז געווען אין שבט שמעון, גמרא ברענגט אז שלומיאל איז געווען זמרי בן סלוא און ער האט געזינדיגט אין שיטים און זנות, איך וויל נאר לייגן צו א שטיקל ווארט אז שמיעה דאס איז זנות, פארוואס? ווייל אפילו ווען מען הערט נאר ניבול פה קומט מען אויך שוין צו צו זנות און מען דארף זייער אבאכט געבן בפרט נאך ס'קומט יעצט די גרויסע צוויי חדשים ראי' און שמיעה דארף מען אבאכט געבן. אז מען טאר נישט קוקן אויפן אינטערנעט ווען מען טאר נישט ווי מען טאר נישט ווייל דאס איז ראי' און אז מען טאר נישט אויסהערן די אלע וואטסעפס ס'דא אזעלכע ניבול פה געווען די פאריגע וואך ממש כ'האב עס געמוזט אויסמעקן מען שטעלט ארויף מען האט נישט קיין שום דרך ארץ מען ווייזט ווי בחורים מיט מיידלעך קישן זיך און האגן זיך זיי מאכן דיקע סטעיקס מען פרייט סטעיק ממש א גרויל דאס צו קוקן קיינער דארף דאס נישט קוקן ווילסט עס טוהן ברעך קאפ אליינס מען לייגט דאס ארויף יעצט איך זאג נאכאמאל. כ'האב אלץ געטענה'ט, אונזער פראבלעם איז נישט אז אונז זעמער ברוגז אז מ'אסר'ט דעם אינטערנעט, אונזער פראבלעם איז אז מ'אסר'ט די ראנג מענטשן, און מענטשן וואס זענען גארנישט שולדיג אין דעם, מענטשן וואס זיי ברויכן עס האבן, און פון זיי קענסטו עס נישט צונעמען, און מ'טוט אויכעט אסר'ן, מ'געט ארויס שמיציגע קארטלעך אז דער טאטע איז א משוגענער מיט די אלע זאכן, דעטס נאט א וועי אוו חינוך, דער חינוך דארף זיין דו דארפסט עס האבן, דו נוצט עס, געזונטערהייט. אבער דו דארפסט וויסן ווען דו טארסט נישט קוקן, און ווען דו מעגסט יא קוקן, און וואס דו מעגסט קוקן, און וואס דו מעגסט רעדן, און וואס דו מעגסט הערן, און דאס איז דער חורבן בית המקדש, דער חורבן בית המקדש איז, אמאל אז דו האסט געוואלט זען א זונה האסטו געמוזט גיין דארט אין געוויסע גאסן ווי זיי האבן זיך געדרייט, היינט קענסטו זען ביי דיר אינדערהיים, יעצט איך זאג נאכאמאל, איך בין א גרויסער מתנגד קעגן די וואס זיי האבן דאס און זיי ברויכן עס נישט, און אפילו די וואס זיי ברויכן עס דארף מען זיך וואטשן, אבער נעמען. און זאגן אז יעדער טאטע מוז געבן אזויפיל געלט ווייל איך האב געמאכט אזא מין ארגענעזעישן אזוי ווי טעג ווי אנדערע וואס זיי גייען סטאפן, דעטס ראנג, דעטס נאט חינוך, און וואס איז אז איינער פארט ארויס פון ניו יארק ווי ס'איז נישט דא די אלע זאכן, און וואס איז אז ער קויפט זיך נאך א טעלעפאן, דער פראבלעם איז אונז זעמיר נישט מחנך די קינדער ווי ס'דארף צו זיין, אונז זעמיר מחנך די קינדער אזוי ווי מ'האט זיי מחנך געווען אין אלט יוראפ, מ'האט געפראסקעט און געהאקט. שטיקער אדער אזוי ווי אין באראם סטריט, און זי בעט מיך כ'זאל ארויף לייגן פון עפעס א מחנך וואס ער זאגט מען דארף זאגן פאר די קינדער מען טאר נישט קוקן ווי מען טאר נישט מען טאר זיך נישט אנכאפן דעם ערווה און טאמער פאלגט ער נישט פאו! געב אים א פליק אריין בהמה וואס דו ביסט מאסקאוויטש דער גאנצע חינוך איז אין דער ערד געגאנגען פאר אזעלכע בהמות ווי דו און מען שיקט עס מיר אריין איך זאל עס נאך ארויף לייגן איך לייג עס ארויף נעגעטיוו איך זאג דו ביסט א פערד און דאס איז נישט קיין חינוך מיט חינוך דארף מען מקרב זיין קינדער מיט ליבשאפט עניוועי יעצט עמער גיין ווייטער. יעצט איך וויל אביסל ארום רעדן וועגן דעם ענין פון ראיה און חודש אב וואס דאס איז שמיעה, חודש תמוז וואס דאס איז ראיה, חודש אב וואס דאס איז שמיעה. יעצט אין תמוז און אין אב איז געווען די פרשה פון די מרגלים, ווייל אין כ ט סיוון זענען זיי ארויס געגאנגען די מרגלים, והימים ימי ביכורי ענבים, דאס איז כ ט סיוון, אזוי זאגט רש י און דער מדרש, זענען געגאנגען פערציג טאג יעדן. חודש, גאנץ חודש תמוז ביז אכט טאג פון אב, זיי זענען געגאנגען כ ט סיוון איין טאג, גאנץ חודש תמוז און ביז אכט טאג אין אב האבן זיי אויסשפיאנירט גאנץ ארץ ישראל און זיי האבן עס געזען מיט א ראיה, מען האט עס באקוקט אבער זיי האבן עס נישט גוט געקוקט, יעצט ווען זיי זענען צוריק געקומען האבן זיי פארציילט פאר די אידן וואס זיי האבן געזען, און די אידן ווען זיי האבן געהערט וואס יענע האבן פארציילט, האבן זיי געזאגט ניין אונז ברויך מען נישט ארץ ישראל אונז וויל מיר ענדערש דא און זיי האבן אנגעהויבן צו וויינען און ס'איז געווען תשעה באב און ס'איז געווארן א בכיה לדורות נאך היינט זיצט מיר אונז אינעם גלות סא דאס איז געווען דער חודש הראיה וואס דאס איז בבחינת תמוז און נאכדעם איז געקומען חודש השמיעה וואס דאס איז געווען אין אב ווען זיי האבן געהערט די נייעס יעצט ווען זיי האבן געזען דאס וואס זיי האבן געזען זיי זענען דאך געפארן שפיאנירן ארץ ישראל. האבן זיי געדארפט וראיתם את הארץ האבן זיי דאס געדארפט זעהן מיט א ראיה אז דער אייבישטער וויל אונז דאס געבן, און זיי האבן עס געזעהן פארקערט, ממילא האט עס גורם געווען א בכיה לדורות, און זיי האבן איבערגעגעבן די נייעס דאס איז געווען חודש אב, האט עס אפגעהארגעט גאנץ כלל ישראל. יעצט אין פרשת קורח, וואס דאס ליינט מען געווענטליך אין חודש תמוז, שטייט קלאר אז דער חטא פון קורח איז געווען אז ער האט געזינדיגט מיט זיין אויג, ס'איז געווען די ראיה מיט וואס ער האט געזינדיגט. וואו זעהן מיר דאס? ווייל ס'שטייט אזוי, קורח שפיקח היה, אזוי פרעגט רש י, מה ראה לשטות זה, פארוואס האט ער גע. פארוואס איז אים צוגעקומען אזא נארישקייט זיך צו קריגן מיט משה רבינו? וואס ענפערט רש י, עינו הטעתו, דאס איז א מדרש רבה קפיטל י ח אות ח, דער אויג, דאס זעהן, האט אים פארקרומט. יעצט וועלן מיר אריינגיין אביסל אין כח הראיה און אין חודש תמוז וואס דאס איז ראיה און פרשת שלח און פרשת קרח און פרשת חוקת און אין פרשת בלק, געווענטליך ליינט מען די אלע אין חודש תמוז, דארטן רעדט מען פון ראיה, ביי די חטא פון די מרגלים שטייט אין פרשת שלח אין במדבר פרק י ג אדער קאפיטל י ג שטייט וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה.

דאס איז פסוק ל' ב' און ל' ג'. סאו וואס איז געווען דא די גאנצע צייט? ראיה, דער כח הראיה. יעצט די מרגלים זענען אריין אויף ארץ ישראל האבן זיי געזען גרויסע פירות און זיי האבן געזען אז ס'איז געווען אסאך לוויות אנשטאט צו קוקן העי אפשר טוט עס דער אייבערשטער פאר אונז א טובה זיי זאלן זיין ביזי מיט זיך האבן זיי געקוקט ניין ס'איז א שלעכט לאנד ס'איז א ארץ אוכלת יושביה במילא האבן זיי גערעדט שלעכטס אויף ארץ ישראל און זיי האבן גורם געווען א חורבן. יעצט די אנדערע חלק יהושע און כלב האבן אויך געזעהן אבער זיי האבן געזאגט ניין הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד ס'איז אין ספר במדבר קפיטל י ד פסוק ז. זעהסטע דא די צוויי מענטשן האבן געזעהן די זעלבע לאנד און די אנדערע צען האבן אויך געזעהן די זעלבע לאנד און ס'איז געווען מהקצה אל הקצה פון איין עק ביז צום צווייטן דאס איז דער ענין פון ראיה. ראיה, יעדער זעהט די זאך אנדערש. יעצט, אין סוף פרשת שלח, אין פרשת ציצית, שטייט אזוי, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. דאס איז אין במדבר, קפיטל ט ו, פסוק ל ט. יעצט, ס'דא א ראיה וואס דורך דעם קומט מען צו אז מ'זאל זיך דערמאנען פונעם אייבערשטן און פון זיינע מצוות. נאכדעם איז דא א ראיה וואס דאס איז נישט מחייב די מציאות, און מ'קען דורך די ראיה צוקומען חלילה פארקערט אויכעט. וועלכע ראיה דאס, ולא תתורו אחרי לבבכם זה מינות אחרי עיניכם זה הרהור עבירה, די צוויי גרעסטע עבירות, אשר אתם זונים זה הרהור עבודה זרה, דאס איז מסכת ברכות דף י ב עמוד ב, סאו קענסטו זעהן אז די ראיה האט צוויי וועגן, קרח ער האט אויכעט געהאט א ראיה, די חזל זאגן, מדרש תנחומא רשי ברענגט עס צו אין במדבר קפיטל ט ז פסוק ז, וואס האט ער געזעהן, שלשלת גדולה עומדת הימנו, ס'גייט ארויסקומען פון אים א גרויסע קייט. ווער, שמואל הנבֿיא, ששקול כּנגד משה ואהרן, ווייל ס'שטייט אין תהילים, משה ואהרן בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, משה ואהרן אויף איין זייט, שמואל אויף די צווייטע זייט, קוראים אל ה' והוא יענם. ס'איז געווען פֿיר און צוואַנציק משמורות זענען ארויסגעקומען פון זיינע קינדער, אלע האבן נבואה געזאגט מיט רוח הקודש, פון שמואל הנביא איז ארויסגעקומען. אמר האט קורח געזאגט אפשר איז דען מעגליך הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אובד, ווי קען איך פארפאלן גיין? נאר דאס איז אבער געווען ער האט געקוקט אבער ער האט נישט גוט געקוקט, פארוואס? ווייל אין הכא נמי ס'דארף ארויסקומען פון דיר די אלע זאכן, אבער ער האט נישט געכאפט אז זיינע קינדער וועלן די לעצטע מינוט תשובה טון און זיי זענען ובני קורח לא מתו, איז דאס וואס דו האסט געזען איז געווען ריכטיג, נאר די טיימינג וואז נאט רייט, די טיימינג איז געווען אז ס'וועט אמאל אזוי זיין, אבער נישט יעצט אין די צייט פון משה מיט אהרן. יעצט משה האט געזען, משה רבינו איז געווען דער טאטע פון די נביאים מיט זיין גרויסקייט, האט זייער גוט געזען, און משה רבינו האט געזאגט פאר קורח'ן אז דו זעסט נישט גוט, דו זעהסט עס נישט ריכטיג, דו טוסט נישט איבערטייטשן דיין ראיה אזוי ווי עס דארף צו זיין, מען רעדט נישט פון היינט, מען רעדט פון שפעטער, אבער משה רבינו האט עס יא גוט געזעהן, יעצט אין פרשת קורח שטייט דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה רבינו'ן ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, דאס איז א פסוק אין במדבר קפיטל כא פסוק ח', זאגן די חזל. אין מסכת ראש השנה פרק ג' משנה ח', וכי נחש ממית, או נחש מחיה איז דען די זאך, מען רעדט דא פון א קופערנעם שלאנג, דאס קען דען מאכן לעבעדיג אדער הרג'נען? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ווען די אידן קוקן אויף צום אייבערשטן משעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין ואם לאו היו נימוקין, איז דאס איז נאכדעם וואס זיי האבן שוין געזינדיגט. זיי האבן שוין גערעדט באלקים ובמשה למה העליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל דאס איז אין במדבר קפיטל כ א פסוק ח. נאך דעם אלעם האט דער אייבישטער געשיקט די שלענג און ער האט געזאגט אז עטס קענטס ענק נאך יעצט משעבד זיין ענקער הארץ צו מיר דעמאלטס וועל איך ענק מוחל זיין און עט ענק די נחש נישט הרג'נען יעצט די זעהן אליינס איז גארנישט ווייל אויב זענען זיך משעבד צו דעם אייבערשטן, איז דער פשט אז דאס איז נישט סתם געזען, נאר איך קוק אריין גוט אין די זאך, דא איז עפעס א טיפקייט וואס דער אייבערשטער האט געוואלט, און איך מוז טון וואס דער אייבערשטער וויל, די טיפקייט איז געווען אז ס'זאל צוריקברענגען די אידן זאלן תשובה טון צום הייליגן באשעפער, און דעמאלטס וועלן די שלענג נישט בייסן. איז במילא דא ראי' איז דא א טיפערע ראי', ס'איז דא סתם א ראי'. א איד האט זיך אמאל באקלאגט פארן מלאך אז זומער ער גייט. די גאס, מען זעהט, מען זעהט, האט אים דער מלאך געזאגט, ס'איז דא צוויי ראיות, ס'איז דא זעהן, קוקן, מתבונן זיין, און ס'איז דא זעהן, ס'איז אדורכגעגאנגען די ציור און דו גייסט ווייטער. האט דער מלאך געזאגט, זאלסט וויסן, ווען א איד גייט אין די גאס און ער זעהט אן ערוה און ער דרייט זיך אויס, האט ער די זעלבע לשון גענוצט, די גרעסטע נאצלים, די גרעסטע מלאכים מיט שרפים ווערן בטל מציאות פאר אזא מענטש, ווייל ער האט זיך אויסגעדרייט. יעצט, אין פרשת בלק שטייט אזוי וועגן ראיה, שטייט וירא בלק, בלק האט געזעהן, זאגט די הייליגע חזל אין מדרש רבה אין קפיטל כ פרשה ב, נוח לרשעים שיהיו סומים, ס'איז גוט פאר רשעים זאלן זיין בלינד, שעיניהם מביאים רעה לעולם זייערע אויגן אז זיי זעהן ברענגען זיי שלעכטס פאר די וועלט. שפעטער אין קפיטל ל א אין במדבר שטייט ויגל השם את עיני בלעם, איז ס'ידוע די חזל זאגן אז בלעם האט מטמא געווען זיינע אויגן, און וועגן דעם שטייט אין קפיטל כ ד. שתום העין, כדי ס'זאל אויף אים קענען רוען די שכינה און ער זאל קענען זאגן נבואה, האט ער געמוזט ווערן בלינד מיט איין אויג, ווייל ער האט מטמא געווען די אויגן, איז איין אויג וואס ער האט נישט געהאט מטמא געווען, דורך דעם האט ער געקענט זען די נבואה, אבער פאר רשעים בעסער אז זיי זעהן נישט, ווייל זיי זענען זיך מטמא די אויגן. יעצט, בלעם, וואס ער האט נאר געקענט האט ער געוואלט מאכן אן עין הרע פאר אידן, אזוי ווי ס'שטייט וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ער האט געוואלט אריינווארפן אן עין הרע. למעשה אבער, דער אייבישטער האט אים געמוזט לאזן ער זאל קענען זען, ער זאל קענען זאגן די גוטע נבואות פאר אידן. איז ממילא געווען שתום העין, נאר איין אויג איז געווען בלינד. יעצט, אויכעט, אין די פרשה געפינען מיר דעם תיקון פונעם חטא פון בעל פעור, ס'איז געקומען דורך ראיות אסורות, וואס מ'איז געגאנגען נאך די בנות מואב, און וויאזוי האט זיך אפגעהאלטן די מגיפה, וירא פנחס, פנחס האט געזען. און ער האט גוט געקוקט, געקוקט אויף גוטע זאכן, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקח רומח בידו, עס איז אין במדבר כ"ה, פסוק ז', פנחס האט אויסגענוצט דעם כח הראייה אז ער זאל קענען אפשטעלן די מגיפה. סאו דאס איז דער ענין פון דעם חודש, פונעם ענין פונעם ראייה, אזוי ווי איך האב אנגעהויבן, חודש תמוז, דאס איז דער ענין פון ראייה, וועגן דעם זעט אויס יעצט ווערט זומער, און מען דארף אנהייבן מתקן צו זיין דעם ראייה, מען זאל נישט קוקן ווי מען טאר נישט. זאל נישט גיין ווי מען טאר נישט, זאל נישט צוקומען קיין ריאות אסורות. יעצט, אין די משנה שטייט אין אבות פרק ה משנה י"ט, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה? וואס הייסט דאס עין טובה? מען זאל קוקן נאר ווי מען דארף? לאידך גיסא איז דא עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. איז אונז זעמער דאך קינדער אייניקלעך פון אברהם אבינו און דארפן אונז זעהן אז אונז זאל מיר האבן דעם עין טובה און נישט חלילה דעם עין רעה די תלמידים פון בלעם הרשע. יעצט די חוש הראייה און די תפילת המנחה דאס איז איין זאך און ממילא אויב דער חודש פון תמוז איז חוש הראייה קען מען עס מתקן זיין מיט מנחה. וויאזוי? ווייל די גמרא דרשנ'ט אין מסכת ברכות דף כ"ו עמוד ב' אויפן פסוק ויצא

איז געבינדן תפילת המנחה. יעצט שטייט אויך אז ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות איז א פסוק אין בראשית קפיטל כ"ז פסוק א' זאגט דער חז"ל מראות האט נישט געקענט צוקוקן מכח אותה ראייה שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח ווען אברהם אבינו האט מעקד געווען זיין זון אויף מזבח בכו מלאכי השרת האבן די מלאכי השרת געוויינט ונשלו דמעות מעיניהם לתוך עינו ס'איז אריינגעפאלן די טרערן פון זייערע אויגן אין יצחק אבינו'ס אויג והיו רשומות בתוך עיניו און ס'איז געווען אריינגעקריצט אין זיין אויג וכיוון שהזקין כהו עיניו. וויבאלד ער איז אלט געווארן האבן אים די אויגן אנגעהויבן וויי צו טון. דבר אחר זאגט ער די גמרא דארטן, דער מדרש האט נאך א פשט פון חזל, מראות פארוואס האט ער נישט געקענט זעהן מכח אותה ראיה שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח תלה עיניו והביט בשכינה ער האט אויפגעהויבן די אויגן און ער האט געקוקט אויף די שכינה אזוי שטייט אין בראשית רבה מדרש בראשית רבה מדרש רבה קפיטל ס ה. אות ט. יענג די בחינה דאס איז א ראיה רוחנית. אדער די מלאכים האבן געקוקט צו יצחק אדער יצחק אבינו האט געקוקט צו די שכינה. לאידך גיסא איז דא א רשי און דאס איז א מדרש תנחומא וואס דארט שטייט גאר פארקערט. ותכהין פארוואס האט ער אנגעהויבן די אויגן וויי צו טון בעשנן של אלו שהיו מעשנות ומקטירות לעבודה זרה זיי האבן גערייכערט און

געווען, ער האט דאס מתקן געווען, און דאס איז געמאכט אז ווען ס'קומט די צייט פון מנחה זאל מען קענען מאכן דעם אמת'ן ראיה אז מען זאל זען כביכול דעם אייבערשטן און נישט חלילה שלעכטס, און דאס אלעס קען מען מתקן זיין דווקא בתפילת המנחה, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש פרשת ויחי דף ר כ ט עמוד ב', דער זוהר רעדט די חשיבות פון תפילת המנחה.

ברוגז, און קיינער קען נישט האבן קיין שליטה חלילה אויף די וועלט און אויף כלל ישראל, אזוי ווי ס'שטייט אין במדבר קפיטל י ז, ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ושים עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה, נאכדעם שטייט וירץ אהרן ויכפר על העם, וכתיב און נאכדעם שטייט. ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה אזוי זאגט דער זוהר הקדוש קומט אויס אז די סגולה פון קטורת איז ס'זאל אוועק נעמען מיתה פון די וועלט ס'זאל אוועק נעמען א קיטרוג פון די וועלט און ס'זאל אוועק נעמען א כעס פון די וועלט און אין די צייט פון מנחה וואס די דינים זענען שורה דוד המלך האט געוואלט דווקא דעמאלטס זאל מען זאגן דעם תכון תפלתי קטורת לפניך ווייל דאס דאווענען זאגט דער זוהר הקדוש והאי צלותא

אין אלע מקטריגים פון די וועלט, היינו דכסיב דאס וואס עס שטייט מנחת ערב דדינא תליא בעלמא, ווייל די גאנצע וועלט זאל האבן א קיום ווענדט זיך אין די מענטשנ'ס תפילות וואס זיי דאווענען צום אייבערשטן, און בשעת המנחה שהדין שורה בעולם, מתכוון דוד בתפילה, האט דוד המלך אינזין געהאט,

ווייל דאס זמן צלותא דמנחה יצחק תיקן, דאס האט יצחק אבינו מתקן געווען ווייל יצחק איז געווען בבחינת הדין מידת הדין, קומט אויס אז די סגולה פון תפילת המנחה מבטל צו זיין די דינים קשים און די גזירות איז דווקא ביי מנחה אז מהאט עס אינזין. יעצט מקען נאר זאגן נאך א קליינע געדאנק צולייגן צו דעם וועגן דעם ענין פון ראיה וואס דאס איז מבטל די דינים, די גמרא זאגט פנחס הוא אליהו, מסכת בבא מציעא דף ק י ד עמוד ב' און אויך אין ק דרבי אליעזר פרק מ ז, ביי פנחס'ן שטייט הנני נותן לו את בריתי שלום און ביי אליהו'ן שטייט בריתי היתה אתו החיים והשלום, ס'א פסוק אין מלאכי קפיטל ב' פסוק ה, און ממילא איז דאס אלעס אין איין זאך, פנחס האט אויסגענוצט זיין כח הריאה ער זאל מתקן זיין די מעשה פון זמרי, דאס איז געווען א חטא פון ריאה, און אליהו הנביא נאר דווקא בשעת המנחה האט אים דער אייבערשטער גע'מ. פר. פארוואס? ווייל דאס איז די זעלבע וואס ער האט געקוקט די ריאה מיט א ריאה טובה. יעצט אז דאס גוט קוקן איז צו זעהן פנחס און אליהו צוויי מאל עין באטרעפט, פנחס און אליהו באטרעפט פונקט וויפיל צוויי מאל עין? צוויי הונדערט און זעכציק. דאס איז דער קשר פון פנחס מיט אליהו. יעצט, ס'שטייט אויך אין כתבי אר"י, ס'ווערט צוגעברענגט טאקע דארט אין בני יששכר, מאמרי חודש תמוז און אב, מאמר א' אות ד' אז חודש תמוז איז כנגד עין ימין, חודש אב איז כנגד עין שמאל, און דער בני יששכר איז דארטן מסביר אז די גמרא זאגט אין מסכת תענית דף כ ד עמוד א', כלה שעיניה יפות אין כל גופה צריכה בדיקה, כלה וואס אירע אויגן זענען שיין דארף דער גאנצער גוף נישט קיין בדיקה. זאגט ער א מורא'דיגע זאך, אז איינער איז נישט פוגם אין די צוויי חדשים דארף ער א גאנץ יאר זיך נישט זארגן אז ער וועט חלילה פוגם זיין, ווייל דאס איז די בעיס פונעם. תיקון פון די עיניים, און ס'איז די בעיס פונעם זומער ווען מ'גייט נישט אנגעטון ווי ס'דארף צו זיין די גוים מיט אלעם, און מ'גייט שווימען אין סווימינג פול און מ'גייט אין די מקווה'ס, השם ישמרינו. וועגן דעם זאגט דער נביא אין איכה אין קאפיטל א' פסוק ט ז, עיני עיני ירדה מים, עיני עיני דאס איז די צוויי אויגן תמוז און אב, די רעכטער אויג מיטן לינקן אויג.

רבותי טריי צו מאכן פאר א העביט מען זאל מנחה האלטן ווי עס דארף צו זיין, איך האב פאריאר געדרשנט וועגן מנחה, אביסל אנדערע דרשות, רעלעטיוולי די זעלבע אבער נישט ממש די זעלבע, איז וויל איך ענק זאגן ס'האבן מיך אפגעקאלט צענדליגע אינגעלייט נאכן זומער, ווען נישט איר וואלט איך לאנג נישט געדאוונט מנחה, און איך וואלט פארגעסן א מעריב אויך, קומט אהיים זונטאג, מען פארט ארויס פינעווע, די ראוד דויערט דריי פיר שעה אריינצוקומען, מען זאגט. אז מען פארט ארויס דרייע, פירע, פינעווע, זעקסע קומט מען אן דא אין שטאט צען, די זעלבע זאך, ס'דויערט אפאר שעה, האבן זיי מיר געזאגט זיי פלעגן אהיים קומען, זיי האבן געדאווענט, זיי האבן אינזין געהאט, זיי האבן געהאט אזא מין מסירות נפש פאר די מנחה מיט מעריב, נישט בציבור, בציבור איז אסאך מאל נישט מעגליך, אבער זיי האבן נישט פארגעסן אפילו איין תפילה, און איינער האט מיר געזאגט זאלסט וויסן אמאל בין איך שיער געווען געהארגעט מיט א קאר, איי וואז אלמאוסט קילד ביי א קאר מיט א קאר עקסידענט. ענד איי וואקד אוועי פראם איט, און איך האלט אז דאס איז דער מנחה. רבותי, לאמיר מאכן א תיקון, סקומט יעצט זומער, סאיז שוין אנגעקומען דער זומער, דער מנחה עט זיין, איך מיין שחרית רעדט מען דאך נישט, מען דאווענט דאך, מען גייט אין שול, אלעס, מען איז אויפן פלאץ, אבער דער מנחה איז מען דאך אלץ אונטערוועגנס, מען וועט מאכן אז דער מנחה זאל זיין א געוואלטיגע זאך, מען וועט נישט פארגעסן אפילו איין מנחה צו דאווענען. שוין, דאס איז א שטיקל דבר תורה צום זומער. מען לערנט איבעראל אז מען דארף האבן אהבת השם יראת השם, וואס הייסט אהבה און יראה? אהבה און יראה מיינט אז מען זאל מורא האבן פארן אייבערשטן און מען זאל ליב האבן דעם אייבערשטן, דאס זענען די מידות, יעדער מענטש האט אין זיך מידות, קענסט ליב האבן איינעם וואס ער טוט דיר א טובה, קענסט פיינט האבן איינעם וואס טוט דיר א רעה, דאס איז זייער זייער וויכטיג, יעצט אמאל האט מען געוואוסט. די גמרא זאגט אסאך חזקות, איין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, ער וועט נישט זיין אן עזות פנים פאר איינעם וואס האט אים געבארגט, היינט איז די אלע זאכן געשטארבן, האב איך שוין געזאגט, דער רבי האט אמאל פארגעלערנט, דער דברי יואל האט אמאל פארגעלערנט גמרא דארטן, איך געדענק ס'איז געווען אין דריטן פרק אין בבא בתרא, דער רבי האט געזאגט אז היינט זענען שוין די אלע חזקות נישט דא, און דער אמת איז ס'איז נישט דעם רבינ'ס ווארט, איך האב עס געטראפן אין חתם סופר דעמאלטס. חתם סופר זאגט די אלע חזקות וואס די חזל זאגן אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו צו נאך אזא חזקה דעיס יענץ זאגט ער דעיס איז אלעס שוין געשטארבן היינט מען איז אלע עזות פנימער מ'האט נישט קיין מורא האט די רבי דעמאלטס געזאגט וואסערע א גרעסערע בעל חוב מ'איז אלס א גרעסערע פיסק עפענען. געווען א בחור'לע געפרעגט דעם רעבן רבי דו מאכסט לצנות פון אלע חזקות פון די חזל זאגסט ס'איז היינט נישט דא זאגט די רבי ניין נישט פון אלע איינס איז יא דא חזקה אין אדם פורע תוך זמנו. די חזקה איז געבליבן. ס'איז געווארן די מענטשליכקייט איז נישט מער קיין מענטשליכקייט, און אלעס איז נעבעך אזוי. האט אמאל א רב אינדערהיים געזאגט אז מען מעג היינט עסן בשר בחלב, די פלייש איז שוין נישט קיין פלייש, די מילך איז שוין נישט קיין מילך. כ'דענק אמאל דער דברי חיים האט געזאגט א שלש סעודות תורה האט ער דערציילט, מ'האט געכאפט אז תנובה האט אריינגעלייגט, דרײַסיק פראצענט וואסער אין די מילך, האט ער זיך אזוי גערעגט, א קראנקער מענטש וויל נעבעך טרינקען אביסל מילך, ער ברויך עס פאר געזונט, גנב'עט מען עס צו פון אים, אה, ער האט נישט געכאפט ער וואוינט אין מדינת ישראל, עניוועי, איז דאס איז זייער וויכטיג וואס מען דארף וויסן, מען דארף וויסן אז א מענטש, די גמרא זאגט ווער עט עדות זאגן ליום הדין, די האלץ פון דיין הויז גייט עדות זאגן, איי דו האסט זיך געפלאגט און האסט געצאלט מארגעטשעס, נישט דא קיין דרך ארץ מער, א פרוי איז די גרעסטע מוסר קאץ וואס איז דא אין גאנץ היסטערי. יעדער ווייסט דאס, די עף בי איי ווייסט דאס, יעדער ווייסט דאס, מען גייט צו די לעידי, מען אפערט איר עפעס, און ווען שי סעיז יו נאו, ס'איז א בעסערע דיעל ווי מיט מיין מאן, איך זאג אייביג אינגעלייט וואטשטס ענק פאר ענקער אייגענע ווייבער מיט די קינדער, פארציילטס נישט אלעס, ווייל וואן דעי שי קען בעק פייער עט יו, ס'איז נישט קיין חילוק צו זי האט א גאן צו זי האט די אינפארמעישן, אינפארמעישן איז אזוי גוט ווי א גאן, עניוועי, איך וויל רעדן דא אביסל, א אינגערמאן קאלט מיך אפ יעצט, ער זאגט מיר ער איז געווען אין לאוו צוויי יאר מיט א ווייב, מיט א מיידל. זיי האבן געזינדיגט, מען האט געשטופט פון אויבן און פון אונטן און פון אלע זייטן, יעצט איז צוויי יאר נאך די חתונה איז ער געגאנגען, זי האט אים ביטערליך איינגע'מסר'ט עפעס א זאך וועגן א מארגעדזש, איך ווייס נישט פונקטליך וואס, ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט, פרעגט ער מיך וויאזוי קען דאס זיין, איך האב דאך איר אלעס געטראסט, ווי ווער אין לאוו סאו מעני יערס, זאג איך אים דאס איז געווען דיין טעות, דו ביסט נישט געווען אין לאוו מיט איר. ביסט געווען אין זנות מיט איר, נישט אין לאוו. די גמרא זאגט אז ווען א מענטש האט חתונה מיט א פרוי, טאמער האט ער נישט געוואוינט די ערשטע בעילה, טאמער האט ער נישט אריינגעשטופט זיין פיפיק אין איר לאך אריין, איז זי געווארן א נדה, טארן זיי נישט גיין אהיים, ווייל כ'האב מורא אז ער וועט וואוינען מיט איר מיט כח, ער וועט זיך נישט קענען איינהאלטן. זאגט די גמרא, וואס איז אבער טאמער האט ער שוין אריינגעשטופט אין איר לאך, אפילו נישט אינגאנצן, נאר א העראה, העראה הייסט ער האט ארומגערירט אביסל דארטן וואו ס'איז אביסל טיפער אריין, די צוויי פליישן האבן אזא צוויי גרויסע פליישן שטארן ארויס, און ער גייט נאר אריין דארטן, דאס איז שוין גענוג, העראה איז שוין גענוג. פארוואס? זאגט די גמרא, ווייל כיוון שבא עליה פעם אחת הוא לא תקפו יצרו, וויבאלד ער האט שוין איינמאל געוואוינט מיט איר, איז זיין יצר הרע ברענט שוין נישט אזוי. סאו בעסיקלי איף יו טעיק א לוק עט די גאנצע מערידזש, די לאוו, די גאוינג אוט, און מאכן די גרויסע פענסי חתונות, קויפן א דירה מיט אלעם, דאס איז פארן ערשטן שטופ, פאר די וואן ענד אנלי, וואנס יו דא דעט איז שוין נישט די זעלבע, דאס איז ווען ס'איז אלעס בהיתר, שטעל דיר פאר ווען ס'קומט נאך באיסור, עפטער די פירסט טיים איז פינישט. זאגט ער, איך האב נישט געוואלט מיט איר חתונה ווייל איך האב איר נישט געטראסט, איך האב געהאלטן פונקט ווי זי גייט מיט מיר דינסטאג קען זיין אז זי גייט מיט אן אנדערן מיטוואך, זי איז דאך א פראסטיטוט. פארוואס האב איך עס אבער געטון? ווייל ס'איז געווען די לאוו, די די סמך מם האט געשטימט דא. די מינוט זיי האבן חתונה געהאט איז זה הופך פניו לכאן, דער האט זיך אויסגעדרייט אויף די זייט אין בעט, דער האט זיך אויסגעדרייט אויף די זייט אין בעט, זיי קענען זיך שוין. נישט, ס'האט זיך שוין אנגעהויבן מלחמות מיט מחלוקת מיט אלעם, פארוואס זאג איך עס כלפי מה דברים אמורים, פארוואס זאג איך דאס, כ'וויל דער עולם זאל פארשטיין, דו הענגסט ארום מיט א מיידל א וואך, א חודש, א האלב יאר, א יאר, צוויי יאר, פינף יאר, ס'ארבעט זיך אויף אזא ליבע, וואו! און די מינוט שבא עליה פעם אחת, צו אפילו די וואס זיי טוען עס באיסור, און זיי האבן שוין געוואוינט אפאר מאל, איטס דייאינג דאון סלאולי באט שורלי, יע. יעצט דערציילט ער מיר אז איינע פון די טעמים פארוואס ער האט נישט קיין שלום בית איז ווייל זי האט אים אזא זאג געטאן אמאל און ווען זי איז געווען אויפגערעגט זאגט זי דו יו טינק דעט איי אנלי מעסד אראונד וויט יו? איי העד סיקס דעיס א וויק איי העד סאמבאדי עלס פארשטייסט? און דאס וויל איך אז דער עולם זאל דערהערן. דאס איז דאך אזוי אמת אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. דארפסט דיך אויסלערנען, ווען איינער איז א גנב וועט ער גנב'נען פון דיר אויך, ווען איינער טשיט היז גאנע טשיט אן יו אלסא, פארוואס זאל זי זיין מער לויעל צו דיר? וואס דו האסט עפעס א בעסערע ערווה? קען זיין דו טריטסט איר בעסער, גייט זי מער מאל א וואך מיט דיר, באט איף עניבאדי עלס טריטס איר אוט מיט א טרי אינטש סטעיק, העי, ס'איז די זעלבע דיין ערווה מיט יענעמ'ס ערווה, ענד דעטס וואט יו העוו טו אנדערסטענד, איך לערן דאס כסדר פאר די אלע אידישע קינדער, דאונט. געט קעריד אוועי, איטס נאט לאוו, דער סמך מם שפילט זיך דא ארום מיט דיר כדי ער זאל געווינען נאך א בעילה אסורה, נאך א בעילה אסורה, און דען ווען ס'ווערט זאט איינעם די אלע בעילות אסורות דען דעי דיסייד דעי גאנא גאו אן סועסייד, דעטס די פעטערן דעט דעי יוז, אוואדע ס'האט זיך אנגעהויבן ווייל איינער האט איר גערעיפט, באט עפטער דעט. גייט עס שוין אזוי, פארשטייסט? און איך האב ענק שוין געזאגט ווען עטס זעטס א מיידל זאלט עטס איר פרעגן, ס'איז יעצט געווען אויך, האט מען איינגעזעצט איינעם, ער האט מיט צוויי טעכטער געלעבט אין ארץ ישראל, און שטעל דיר פאר ער האט באקומען א ביליג ווייל ער האט מודה געווען, האט ער באקומען ביליג פיר יאר תפיסה, און ער האט געדארפט באצאלן הונדערט טויזענט שקל פאר יעדן קינד, דו כאפסט וואס דא גייט פאר? דא גייט דאך פאר אזאלעכע שרעקליכע זאכן דעטס אנבעליוועבל, און דער בחור ווען ער וויל, דוד המלך זאגט כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני, זאגט די גמרא, די טאטע און די מאמע שפילן ליבע, מען האקט אריין אין קרויט איינער אין צווייטן, און נאכדעם ווען ס'קומט ארויס א קינד וויל קיינער נישט נעמען רעספאנסיביליטי, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, נאר דער אייבערשטער נעמט רעספאנסיביליטי, דער טאטע, זאגט די גמרא, איז הופך פניו לכאן, ער דרייט זיך אויס דעם קאפ אויף איין זייט בעט. די מאַמע דרייט זיך אויס דעם קאָפּ אויפֿן צווייטן זייט בעט און די קינד באַלד בלייבט אין מיטן נעבעך. און דאָס איז זייער, זייער נישט גוט. און דאָס איז וואָט אַי עם טרייאינג טו טיעטש די האָול טיים. רבותי, איטס נאַט לאָוו, איטס פֿעיק לאָוו. אַזוי ווי ס'איז דאָ פֿעיק ניוז, איז דאָ פֿעיק לאָוו. איטס לאָסט. ער וויל זיך אויסזוכן זיין תאווה, און זי האָט זיך אויכעט איר תאווה, און זי וויל מען זאָל אַריינגיין, און זי וויל מען זאָל זיך שפּילן דערמיט. און עט די ענד אָוו די דעי, ער קערט נישט פֿאַר איר, זי קערט. נישט פאר אים, זי וויל אפילו נישט שוואנגער ווערן, באט סאמטיימס ווען אן עקסידענט העפענס, מען נעמט די מעדיקעישן און איט דאזענט העלפ, לויפט מען שנעל אונטער די חופה, אדער אסאך מאל, מ'איז שוין אזויפיל יארן אין דעם זנות, אה, קלער איך כ'גיי יעצט זוכן אן אנדערע, אנגעטרענטע, פאר די האב איך כאטש געטרענט ווייס איך אז ס'איז פון מיר, איטס נאט עקזעקטלי שור באט הי טינקס סא, און די בעיבי קען אויך זיין ס'איז נישט פון דיר. דאס אז זי רעדט דיר יעצט איין, זי וויל זייער שטארק חתונה האבן, דעטס ביקאוס שי ביקעים פרעגנענט אף סאמבאדי עלס, איינמאל אז ס'נישט דא קיין קדושת ישראל איז אלעס געענדיגט, דו ווייסט נישט ווער דער איז ווער יענער איז, ס'דא איינער האט געמאכט, דער באכנער פירט די בוני עולם און מחריבם, לכאורה זעהט דאך עס אויס גוט, די בעיבי וויינט אה נע, איך וויל ענק זאגן ס'איז יעצט געווען דעם זונטאג איז געווען אין ניו יארק פאוסט אן ארטיקל, שטייט דארט אזוי, ס'איז א פיקטשער פון א פרוי וואס איז זייער העפי אבער זי גייט יעצט סוען די קליניק ווייל מ'האט איר אויסגעפאפט, מ'האט איר געגעבן זאמען פון אן אנדערן. פאר צוויי וואכן צוריק איז אויך געווען אן ארטיקל אין איינע פון די צייטונגען האט מען געטראפן אז א דאקטאר האט געגעבן איין און צוואַנציק פעישענטס האט ער געגעבן זאמען פון זיך, איז אסאך פרויען האבן געזאגט וואט דיפרענס דאס איט מעיק הו איט קאמס פראם, דזשאסט ביקאוז איי נאו די דאקטאר האט ער עס געטוהן. און אנדערע סוען דעם דאקטער, דעי דידענט וואנט איט, זיי האבן געוואלט אז קיינער זאל נישט וויסן פון וואו ס'איז געקומען וואו ס'איז געגאנגען, ווייל מארגן קענען זיך נאך יענע עלטערן אויפוועקן און גיין סוען און קלעימען דאס קינד, סא דאס איז זייער זייער נישט גוט וואס גייט פאר, אה, אויב עטס געדענקטס אפאר יאר צוריק איז געבוירן אין בני ברק א שווארץ קינד, האט מען געפרעגט דעם דאקטער וויאזוי קען דאס זיין, זאגט ער איך האב עפעס אריינגעלייגט, איך האב עס אויסגעמישט מיט אן אנדערע ביי מיסטעיק, ווייל איך מוז אריינלייגן אזא געוויסע בוסטער וואס איך זאג נישט פאר קיינעם וואס דאס איז. ווי העוו סיקרעטס אין די טרעיד, סאו בקיצור מען האט בונה עולמות און מחריבה, איך דענק איך האב געארבעט אמאל אויף א פלאץ און דער איד ס'איז געקומען וויינען איינער האט נישט קיין קינדער, דעמאלטס האט מען אנגעהויבן צו מאכן די קינדער מיט בונה עולמות, בקיצור האט דער איד געזאגט אז ער מסכים צו באצאלן עפעס האט געקאסט דריי טויזענט דאלער מסכים צו באצאלן דאס געלט און מען זאל עס מאכן. האט מען געזאגט ס'פעלט אויס א משגיח, משגיח פעלט אויס אז ווען דער מאן וואוינט מיט די פרוי אין א דאקטער'ס צימער, קומט דער דאקטער מיט א מאשין און ער נעמט ארויס די זרע און ער לייגט עס גראד אריין אין די פרוי, אזוי וואלט געדארפט זיין, אזוי היינט גייט עס אז מען פריזט עס און מען לייגט שוין צו סחורה, מען נעמט אראפ סחורה, ס'איז שוין לעבעדיג, עניוועי האב איך געדארפט זיין משגיח, כ'געדארפט זען ס'קיינער נישט געווען אין צימער, כ'האב געדארפט זען ס'איז נישט געווען קיין טעסט טובס גארנישט, שוין, און מ'האט מיך אלעס אויסגעלערנט וואס איך דארף צו טון, צו געקומען למעשה. א מיטוואך טאג האט געדארפט זיין געמאכט די פראסידזשער, האט מיך די פרוי צוגערופן צו איר בעט, זי האט געזאגט אזוי הער מיך אויס, דיס מען דעט איי ליוו וויט איז א ביליאנער, מולטי מולטי מיליאנער, מעיבי איווען ביליאנער, איי דאנט וואנט טו לוז דיס מערידזש, איך וויל דיך בעטן א טובה, זאלסט מאכן זיכער אז איך ווער פרעגנענט, איף יו ניד גיוו יור ספערם, דו עניטינג יו וואנט, איי וואנט טו דעליווער א בעיבי. אַי דאָנט װאָנט טו לוז מײַ װעלט. איך בין דאָך זײער אַ נאַיִװע בהמה, עטס קענטס דאָך מיך. בין איך געגאַנגען גראָד און כ'האָב אָפּגעקאָלט דעם מאַן. איך האָב אים אָפּגעקאָלט, זאָלסט װיסן, דאָס און דאָס האָט מיר דײַן פֿרױ געזאָגט, איך קום יעצט אַריבער, ביקאָז אַי עם ליװינג, אַי עם נאָט היִער. און דער סוף איז געװען, אַז צװײ װאָכן שפּעטער האָבן זײ זיך געגט, װײַל איף דערס נאָו טראָסט, דען דערס נאָו טראָסט. זי דארף דען דורכגיין דעם דעם גאנצן סיסטעם? זי קען גיין צו א חבר דארט וואו זי ארבעט און זאגן הער אויס, פיל מיך אן מיט זאמען און פארטיג, הו איז גאנא נאו? איף דער איז נאו טראסט ביי א וואמען דעטס די ענד. דאס איז געווען מיט מיר א מעשה. היינט דערפרי קאלט מיך איינער אפ ווייל ס'איז געווען אין צייטונג נעכטן וועגן, אין ניו יארק פאוסט איז געווען וועגן מוסד די איי ווי עף, מוסד די האספיטעל, די קליניק, האט ער מיר פארציילט דער אינגערמאן אז ער געווען א גרוש און ער איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל, א תמימות'דיג מיידל פון סקווער. און ער פרעגט איר וואס טוסטו פאר א ליווינג? זאגט זי אזוי, א גאנצע וואך ארבעט איך אין עפעס א סטאר, שבת בין איך א משגיח אויף איי ווי עף אויב עס פעלט אויס, נישט יעדן שבת פעלט אויס אבער אויב עס פעלט אויס, פרעגט ער וואס הייסט ביסט א משגיח אויפן איי ווי עף, זיי מיר מסביר, זאגט ער מען דארף דאך נעמען די זאמען פונעם מאן און אריין לייגן אין די פרוי, סאו וואס איך טו איז אז נאכדעם ווען דער מאן וואוינט מיט די פרוי דא ביים דאקטער אין אפיס, אמאל עה מוזן זיי וואוינען מיט א גומי, מען מאכט נאר א קליינעם לאך, ס'איז דא א טייערע מען האט זיי מסביר געווען, דעמאלטס מוז זי גיין מיט די גומי און גיין אריינטראגן צום דאקטער, בקיצור היינט ארבעט עס נישט אזוי פרימיטיוו, ס'ארבעט אז מען וואוינט און נאכדעם לייגט מען אריין די זאמען אין א באטל און מען פארפרירט עס און ווען מען האלט בשעת מאכן די אנפלאנצן איז ברענגט מען אריין דעם באטל. געשמאק, איז זאגט די פרוי איך דארף באקוקן אויפן באטל אויב דארט שטייט דער נאמען מיט די אלע איינצלהייטן און בלאבלאבלאב, נישט די מעדיקל טערמס, נאר דער נאמען. פרעגט ער איר און פון וואנעט ווייסטו אז דער דאקטער האט נישט גענומען אן אנדער באטל פון ערגעץ אנדערש, ווייל כדי זי זאל קאנסיוון, טאמער ס'פאלט דורך אפאר מאל, ס'קאסט יעדעס מאל אסאך געלט, דער דאקטער וויל דאך ווייזן א סוקסעס רעיט, זאגט זי דאס איז מיר קיינמאל נישט בייגעפאלן, זאגט ער נישט נאר פאר דיר איז עס נישט בייגעפאלן נאר פארן סאטמארער דיין פרידמאן איז עס אויך נישט בייגעפאלן. פאלן ווייל ער געט ממחילה ואילך געט ער א הכשר שטעל דיך פאר דער שייגעץ האט ארויסגעשטעלט א צעטל אין בוטשער סטאר איך געב א הכשר נאר ממליחה ואילך ווי מעג א דיין געבן אזא הכשר אבער וואסערע מינע ווערטער איז דאס דער איז אזא לאולייף אזא שמוץ יאן אז ס'איז א פלא אז אזא קהילה ווי סאטמאר האט געהאט אזא זכיה צו טרעפן אזא געמיינעם יונג און נאכדעם איז געגאנגען דעמאלטס איז נאך געווען הילל דוב אין קאמענד איז ער געגאנגען האט אראפגעריסן דאס צעטל ווען מ'האט ארויסגעשטעלט אויפן קעש רעדזשיסטער האט ער עס אראפגעריסן ס'איז געשטאנען צען מינוט. דאס איז הזאת נעמי? דאס איז אונזער הכשר? איינער מאכט מיך א קאפ פאריגע וואך נאך מיין דרשה פון טרייפות, זאגט ער איך קויף שוין אפיציעל טרייפות, איך שפאר מיר איין דארטן פינף זעקס דאלאר א פונט, זאג איך אים איך וועל דיר זאגן דעם אמת, טרייפות זענען זיי אייניג, נישט קיין חילוק, נאר וואס מוזט דאך אבער קענען ענטפערן פארן אייבערשטן? דער אייבערשטער זאגט דיך דאך מען זאל עסן כשר, איז קען מען אויף יענע וועלט עס זאגן פארן אייבערשטן יו נאו, קיין רב המכשיר בין איך נישט געווען, איך קען נישט די אלע הלכות האב איך מיך פארלאזט אויף א רב, איך האב באצאלט הכשר געלט, ביסטו חף מפשע. צו דו ביסט ממש חף מפשע צו נישט ווייס איך נישט, אבער על כל פנים ס'איז בעסער ווי ווען דו עסט ממש טרייפות, טרייפות צו עסן איז א געפערליכע פארברעך, איך האב אים געזאגט צו דיינען וויינגארטן, ס'האט פארקויפט טרייפות אפיציעל, איך האב אים געטראפן זעקס זיבן יאר צוריק האט מען שוין געזאגט ער טוט דאס, מען זאגט נאך זיין טאטע האט עס געטון, ער האט גענומען די אלע ראן אווערס וואס מען האט געהאט צופיל גע'שחט'ן האט עס פארקויפט פאר העלפט געלט. פאר בוכאריש וואס א חילוק? נאכדעם וואס איך האב געלייגט אזויפיל דרוק אויף דעם רב שיף, ס'גייט אזא ניגון פארט א שיף אינמיטן ים פארט זי אויסגעצויגן, יא ס'איז אבער ערליך, אבער איך האב געזאגט איר מוזט ארויסגעבן עה די געהעריג מיט א נאמען, האבן זיי ארויסגעגעבן א בריוו אז עס איז נישט כשר, נאר מיט א פלאמבע מיט א מעשה שטות, וואס האט זי נישט ארויסגעשריבן אז איינער פארקויפט טרייפות, האבן זיי געשריבן נאך א בריוו אז עס איז דא עפעס אז מען האט. פארקויפט און מען דארף כשר'ן כלים, זענען אזאלעכע פעיקע די רבנים? אבער איך זאג ענק, ס'שטייט כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, קודם האט דער אייבערשטער גערעדט צו די פרויען, זיי זענען תמימות'דיג, נאכדעם האט ער גערעדט צו די רבנים, ס'דאך אזאלעכע שקצים. יעצט האט זיך אויפגעוועקט מחזיק הדעת בעלז, בעלז, מיין שטעטעלע בעלז, צודרייטע חברה, זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו אז ס'איז נישט כשר, נאר פון א מורה הוראה קען מען זיך פארלאזן אויף א הכשר. זאגן אויף א מורה הוראה קען מען זיך יא פארלאזען, דער שייגעץ גראס ימח שמו וואס האט שוין אפגעפוילט אין קבר ער האט פארקויפט ענק טריפות, איך געדענק ווען ער האט זיך ארום געריסען דא מיט דעם רב כץ פון בארא פארק מיטן סאמבאטהעלי רב, רב כץ איז ארויס פון די שחיטה ער האט געזאגט אז גראס איז א קל שבקלים און ער האט געבעטען ס'איז געווען דא איינער וואס האט פארקויפט די בעלזער פלייש האט ער געבעטען אז ער וויל האבען ביי זיך אינדערהיים, א ווידיאו, ער וויל זעהן ביינאכט אלעס וואס ס'גייט פאר, האט מען אים געזאגט מ'עט אים נישט געבן און פארטיג, דער באלעבאס לאזט נישט, ווער איז דער באלעבאס געווען דעמאלטס? דער שייגעץ וואס האט ענק פארקויפט די טרייפעס, און גראס האט געגעבן א הכשר ווייל ער האט געוואלט גראס ווערן, ער איז גרויס געווארן, און האט אויך געגעבן א הכשר אויף מיין האטליין אז ס'איז מניוולת דער חזיר וואס ער איז, יעצט איז א בעלזער יונגערמאן, איך הער ער איז אנטלאפן, מענטשן פרעגן פארוואס זעצט מען אים נישט איין, דער וואס האט אנגעטון שייגעץ שטיק אין בעלזער תלמוד תורה דארט אין עפעס א שטעטל, פארוואס ער איז אנטלאפן, ער איז קלוג. אבער מ'עט אים צוריק ברענגען, מ'האט מלכי לייפער אויך צוריק געברענגט, מ'עט אים אויך צוריק ברענגען, און נאכדעם האט דער גראבער חזיר נאך אפגעקאלט, דער גראבער פעטער בעלזער אפגעקאלט מ'זאל אים געבן א רשימה ווער ס'האט אלץ געגעבן א תלונה ביי די פאליס. קען דער בעלזער חסידים קאלן מיך אויב ער, די משוגענער, דער רב האט דיך נישט אפגעקאלט, דער רב האט מיך נישט אפגעקאלט, דער רב האט אפגעקאלט דער וואס ער פירט דעם גאנצן קעיס, און יענער לץ האט זיך געזאגט אז נחום ראזנבערג האט געגעבן א תלונה, האהאהא, צו גוט, ער וועט זיך אויסלערנען, דער גראבער וועט זיך אויסלערנען. צו ער וויל צו ער וויל נישט, ער גייט האבן א קלין הויז, און אויב ס'וועט שאטן פאר אהרן מרדכי'לען צו זיין רעבע ווייל ער איז א חזיר, ער לאזט דאך איבער גענוג קינדער, עטס האבן גענוג רעבעס, נישט געזאגט, ס'קען עניוועי נישט פירן איינער דאס אלעס. זאגט מיר יענער, ער האט גערעדט מיט דעם ווייבל, ער האט געזאגט דו ביסט משגיח, אויף וואס ביסטו משגיח, ווי קענסטו דיך אונטערנעמען אזאלעכע הייליגע זאכן צו טון, האט זי געזאגט אקעי, זי וועט ארויסגיין. פון דעם שידוך איז קיינמאל נישט געווארן, אבער ס'האט זיך איר געלוינט, זי האט געזאגט אז זי קען טאקע נישט. געווארן א נייע מעשה, ר' חיים מנשה פרידמאן, א דרעטליגער, א פעיק פאוני פראד, אים וואלט מען קיינמאל נישט אריינגעלאזט ביי די שחיטה, ווייל די פאווערפול חברה פון מיעלמארט האבן אים נישט געוואלט דארט, חוץ פון דעם איז ער דאך א בהמה, וואלט איך אים געקענט אפשעכטן בטעות אויך. אים האט מען נישט געוואלט, מען האט אים אנגעהויבן צו דריקן, איך בין געווען פון די וואס האבן אים געדריקט, דאס הייסט דו געבסט א הכשר אז מ'לאזט דיך נישט אריין, נישט געזען קיין חלף, גארנישט געזען, האט ער געגעבן א נייעם הכשר, מען געבט מיט מחילה ביילעך, אנטשולדיגט מיר מליחה ביילעך, פונעם זאלצן, איז דאס ווערטער, אויף דאס האט סאטמאר רב געהארעוועט, אויף דעם האט אים דער אייבערשטער געלאזט לעבן, ער זאל צוריק שטעלן דאס אידישקייט, אז ר' חיים מנשה פרידמאן זאל זיין א בעל מכשיר אויף פלייש, און היינט איז נאך א. און היינט איז דאס אויך נישט דא. ס'איז געווען איינער וואס ער פלעגט דארט זיצן און לערנען כסדר. ער האט געהייסן יודל פאללאק, הרב, פארגעסטס נישט, הרב יודל פאללאק, ער האט זיך גערופן דער די בענקער. והיה מסייע, דער אייבערשטער האט אים צוגענומען. דער רבי האט אמאל דערציילט אז דער באהטער רב האט אים געזאגט אז עס האט זיך געעפנט א סאלאמי פאבריק אין אונגארן. איז דער באהטער געגאנגען עס באקוקן. איז ער צוריק און מיר געזאגט דעם רבי'ן אזוי ס'זעהט אויס אלעס, און ס'איז דא דארט א משגיח תמידי. מען האט אים געמאכט א גאנצן ספרים שאפע אין א צימער, מען האט אים געזאגט קענסט דא זיצן לערנען א גאנצן טאג, זאגט דער רבי זאלסט נישט געבן קיין הכשר ווייל דארט איז אלעס טרייפה, פארשטייסט, מען געט דעם משגיח א א גרויסן חדר הספרים, קענסט דא לערנען א גאנצן טאג, נישט וויסן וואס דא גייט פאר, עניוועי ס'איז געווארן פרייליך דא, און דאס איז וויאזוי דאס זעט אויס, יעצט צוריק קומען דא צו אונזער ליבשאפט, די לאוו זעט אויך פונקט אזוי אויס, איינמאל כיוון שבעל פעם אחת תו לא תקפו יצרו. שטעל דיר פאר וואס איין שטופ איז ווערט און וויפיל דאס קאסט און וויפיל מען גייט דורך פאר דעם נאכן שטופ די נעקסטן טאג זה הופך פניו לכאן וזה הופך פניו לכאן. יעצט, מיר האט פארציילט אמאל א מיידל, זי האט זייער שטארק געוואלט עפעס א בחור מיט אלעם, זי האט אבער א פראבלעם ווייל איר בעסטע פרענד פלעגט ארום טרענען מיט אים, און זי האט פארציילט אז ער פלעגט קומען דריי פיר מאל א וואך און שטופן הינטן און פארנט, ס'איז געווען ממש א גרויל מיט אים, יעצט ווייסט זי נישט איז דאס אמת צו נישט, און טאמער ס'איז אמת וויל זי אים נישט טאטשן מיט א טען פוט פאול. סאו ס'איז און די מיידלעך צווישן זיך האבן אויכעט א לשון הרע אפעראט. דעם בחור גייסטו נעמען? דער איז דאך א פעגעט, דער איז א חזיר, דער שטופט ווי מ'טארנישט, דער שטופט אין די מחילה. סאו דעי נאו אלל יור פערסענעל סעקס דרייווס ביפאר יו איווען טוק הער. וועגן דעם וויל איך אנהייבן מסביר צו זיין פאר די קינדערלעך, קינדערלעך, ס'איז דא וואן וועי, יו וואנט טו העוו סעקס, יו אר אלאוד טו, א הונדערט פערסענט. געכאפט די שטיין אונטער די חופה, זי וועט זיך ארומדרייען ארום דיר ארום דעם חתן זיבן מאל, עסטו חתונה האבן מיט שבע ברכות, עסטו קענען טון אלעס וואס מען מעג ווען זי וועט זיין ריין, פארשטייסט? און געס וואט? אין דריי וואכן וועט עס דיר נמאס ווערן, באט זינדיג נישט ארום, ווייל ביי דעם וואס דו זינדיגסט ארום, אי דו פארלירסט דיין פנים, אי דו פארלירסט די מיידל'ס פנים, דו מאכסט זי אויסזען זייער ביליג, און עט די ענד אוו די דעי איז עס נישט גוט פאר קיינעם, ס'איז א זינד און דער אייבערשטער העט דיך שטראפן נאכדעם פאר דעם און דעטס איט. כ'פלעג אמאל האבן א ישיבה פאר חתנים און נאכדעם פאר אינגעלייט, כ'האב זיי באגלייט נאך די חתונה, איינמאל האט מיך טאהשער רבי געפרעגט וואס לערנסטו מיט זיי? זאג איך אים איך ווייס נישט אפשר קען מיר די רבי זאגן וואס צו לערנען, האט די רבי געזאגט זאלסט זיי זאגן אז אין בעדרום איז הכל מותר, פרעג איך אים רבי ס'איז דאך דא צוויי זאכן וואס מ'טאר נישט, הפיכת השולחן און אז מ'זאל נישט קוקן באותו מקום. זאגט ער א חוץ די צוויי זאכן זאלסטו זיי טאקע זאגן אז מען טאר נישט באט אדער דען דעט איז הכל מותר. זיי זאגן אז ס'איז דא זייער אסאך לעצטנס די אוטיסטישע קינדער לייגט זיי עס אן אויף די נידלס אין דער אלטער היים א געהעריגע אידישע טאכטער נישט פון קיין חניאקישע שטוב האט זיך אויך נישט פארקויפט איר לאך סתם זיך צו לייגן מיט יעדן אין בעט שלאפן נאר געוויסט כ'בין א הייסע נשמה כ'ברויך עס האבן מאכט מען חתונה דעטס אלל. דא איז געווארן אזא הפקר וועלט, איך וויל נישט חתונה האבן איך וויל צען יאר ארום גיין, לויפן און טוהן, און דאס איז די גרעסטע איסורים אין די תורה, זייער אסאך מאל ווערט זי שוואנגער מוז מען אדער באהאלטן די בעיבי ערגעץ אין אויסלאנד אדער דערהארגעט מען עס, מען מאכט אן אבארשען און טאמער ס'איז שוין צו שפעט ווייל זי האט עס געכאפט ווען זי איז שוין צו אלט, צופיל חדשים פרעגנענט, גייט מען אין א טוירד ווארלד קאנטרי, אזוי האט נחמיה וועבערמאן געטוהן פאר איינע פון די מיידלעך וואס ער האט נעבעך אנגעזייעט. נחמיה, וואס וואלט דיך געהארט ווען זיי ווערן געבוירן וואלסט מקיים געווען פריה וריביה מיט זיי, וואלסט געהאט נאך א קינד וועם צו קישן און צו האגן, עניוועי, האסט זי געפירט אויף אינדיע, שטעל דיר פאר. די אלע זאכן ברענגען נישט קיין גוטס, און איך וויל זאגן דעם עולם, דאונט דו דיס טינגס, אסאך מאל ווייסטו נישט אפילו אז דו הרג'עסט א קינד, דו וואשסט דיך אויס אינעווענדיג, דו פילסט, דו מיינסט, ביסט פרעגנענט, ווערסט נערוועז, די קינד איז נאך זייער קליין, און דו קענסט עס נאך ארויסוואשן אויכעט אסאך מאל, סאו פליז דאונט דו דיס טינגס, רבותי, דאונט ראן אראונד. ס'האט איינער אמאל געזאגט ער האט ליב טונא פיש, וועגן דעם עסט ער עס. זאגט ער, דעט מינס יו דאונט לאוו טונא פיש, יו לאוו יורסעלף, ווייל ביקאוז איף יו וואלד לאוו טונא פיש וואלסטו עס נישט אויפגעגעסן, און דעיס איז וואס דא גייט פאר, דו מיינסט דער יונגל האט ליב די מיידל, די מיידל האט ליב דעם יונגל, דעי דאונט קעיר וואן פאר אנאדער, זיי ווילן דעם שטופ און דעם דרייוו, און איינמאל מ'ענדיגט, מ'פישט אריין, נאכדעם ס'איז לא תקפו יצרו, יא ס'איז יא דא, יעדן טאג וועט קומען נאכאמאל דער יצר הרע ווייל ער וויל זיך האבן פון וואס צו לעבן, אבער ס'איז שוין נישט דער געברענעך. יו דו איט ביקאוז מען טוט עס טוט מען עס, סא דאס וויל איך אז איר זאלט זייער קלאר פארשטיין, און איר זאלט פארשטיין וועגן דעם ענין פון בוני עולם און די אלע זאכן איז א שאד פארן געלט און פאר די צייט, איינער פרעגט מיך וואס דארף איך קויפן כשר פלייש אז דו זאגסט אז ס'איז כשר פונקט אזוי טרייפה, די זעלבע האט מיך איינער יעצט געפרעגט וואס דארף איך צאלן צוואנציג טויזנט דאלער א טריי ווען איך בין געווען א מיידל בין איך ארום געלאפן ווי ווי איך וויל נישט זאגן וואס, כ'האב געקענט וואוינען דריי מאל אין איין טאג מיט דריי בחורים. סא פארוואס זאל איך יעצט ווערן אינגאנצן אנדערש? איי שוד טשעינדזש מיי לייף סטייל? איך זאל באצאלן צוואנציג טויזנט דאלער? כ'וועל נעמען א בחור, איך קען אים יא צו איך קען אים נישט, כ'וועל אים נישט פארציילן, און כ'וועל אימפלענטן א בעיבי. זאג איך, איך האב דיר צו זאגן נייעס, כ'האב שוין געהערט דאס פון א מיידל ווייסט וויפיל יאר צוריק, מיט צען יאר צוריק. אויב דאס איז נישט כשר און דאס איז נישט כשר, איז דאך שוין נישט קיין חילוק וויי פעי טווענטי טאוזענט דאלערס. און דאס איז אויכעט א דאנק פאר אונזערע פארשאלטענע רבנים וואס האבן אלעס צוגעלאזט, ס'איז אן אפענע וועלט, די מיידל שטעלט זיך אהער, אז נחמיה האט געקענט וואוינען מיט סאטמארע מיידלעך, פארוואס זאל זי יעצט נישט קענען וואוינען נאך די חתונה, זי כאפט נישט אז אן אשת איש טאר מען נאכדעם נישט וואוינען מיטן מאן, ס'איז זייער הארב אן אשת איש, באט ליסען, וואט דו דיס פיפל העוו טו דו וויט די זאכן? כ'וויל נאכאמאל בעטן דעם עולם, מ'דארף אנהייבן צו לערנען הלכות נידה, מ'דארף אנהייבן צו לערנען נגיעות, מ'דארף אנהייבן צו לערנען די אלע זאכן, ווער ס'וועט נישט פאלגן, דעטס היז פראבלעם, באט עז אוו נאו קען ער זאגן דער רב און די רבי און די מחנכים האבן אונז גארנישט געזאגט, און ממילא איז ער אזוי געווארן, און דאס איז זייער זייער זייער נישט גוט, עז לאנג עז יענער האט א וועג ארויס. דען ווי אר עט פאלט, יו שוד אלוועיס רימעמבער דעט, ווי אר עט פאלט. נאכדעם האב איך געוואלט רעדן פון נאך זייער א וויכטיגע זאך, כ'וועל ארויפלייגן מערצעשעם א ריקארדינג, איך גיי ארויפלייגן יעדע יעדע וואך מערצעשעם אן אנדערע ריקארדינג, די ריקארדינג איז פון א מיידל וואס איר טאטע איז א שליח געווען אין קאליפארניע, און א אנדערע קעריזמעטיק רב האט איר נעבעך. געטאטשט, און איז אוועקגעפארן אויף ארץ ישראל, און זי האט נישט געזאגט א ווארט, פטור, איז זי צוריקגעקומען דא, און יעצט האט זי ארויסגעגעבן, א יאר צוויי צוריק האט זי ארויסגעגעבן איר סטארי, כ'האב עס שוין ארויפגעלייגט, אבער נישט יעדער האט דאך וואטסעפפ, וויל איך אז יעדער זאל עס הערן, פארוואס? ביקאוז דער איז נאובאדי יו קען טראסט, ס'גייט קומען איינס נאך ס'אנדערע, יעדע וואך בלי נדר, און עטס מוזט שלום מאכן מיט'ן מצב אז נחום ראזענבערג איז נישט משוגע, נחום ראזענבערג האט ענק געזאגט דעם אמת, און אויב מ'רעיפט א מיידל איז די לעצטע פלאץ ווי זי קומט אן איז. אויבערשיקן מיט סועסייד, ס'עסט ארויף די יארן מיט די נערוון, און פליז, דאונט בי סילי און סטופיד, כ'האב יעצט אויך געהאט איין א מיידל זי זאגט מיר אז מ'איז איר עלטערן האט איינער צוגעקאלט ערב שבת פארן זמן ער האט נישט ווי צו זיין, כ'האב געזאגט זאל ער זיין אין די גאס, כ'האב נאר טאטע פיר מיידלעך רייט, סאו הו'ס גאנא פראטעקט הער, וואס טוסטו ער קריכט דיר אריין אין בעט אינמיטן די נאכט. פרעגט מיך דער איד, איר נעמט אחריות אז ער זאל זיין אין די גאס? זאג איך, כ'נעם נישט קיין שום אחריות, אז ער קען שלאפען אין א בית מדרש אזוי האט מען געטוהן די ארחי פרחי'ס אינדערהיים, איך נעם אבער אחריות אז איר טארט אים נישט אריינלאזן, איר ווייסט נישט ווער דאס איז, און ר'האט מיך געפאלגט, דאס איז וואס געשעהט יעדן טאג, ס'אלץ אן עמורדזשענסי און נאכדעם מאכט זיך ענד יו פינישד, נאכדעם זאלט עטס אויך וויסן אז. אין ארץ ישראל האט מען יעצט געכאפט א גננת, א קינדערגארטן טיטשערין. די טיטשער האט געמאכט אז די ברעכעכץ וואס א מיידל האט געבראכן, האט זי אפגעוואשן דעם פנים דערמיט זאל עס אויפעסן. איר שיקט קינדער דא אין גן, איינער קומט מיך פרעגן, מען האט א גאפער דא אויף א גאנץ זומער זאל זיין אין גן, עפעס אזא אסיסטענט טיטשער, פרעג איך וויפיל צאלט מען, צוואנציג דאלער, צוואנציג דאלער א טאג, א וואך, א חודש, ניין פארן גאנצן זומער. ניין זיי זוכן דווקא קליינע קינדער. איר ווייסט מיט וואס פאר א אומדרך ארץ מען טוט אויפכאפען אונזערע קינדער, מען כאפט זיי אויף אזוי ווי זיי וואלטען געווען א דאלי וואס מען האט זיי געקויפט פאר פופציג דאלער און אז עס האט עפעס געשעהן, דער רבי האט געזאגט מען טאר נישט פארציילען, מען טאר נישט מען טאר נישט מען טאר נישט פארציילען דער רבי האט געזאגט מען טאר נישט פארציילען עס איז אזא רשעות וואס ס'גייט דא פאר ברוך השם די רבנים אין ארץ ישראל האבן זיך שנעל אויסגעלערנט איך האב זיי גוט גוט שנעל אויסגעלערנט. ס'איז געווען יעצט א מעשה וואס א טאטע האט געוואוינט מיט דריי, צו אפאר קינדער האט ער געוואוינט און ער איז געגאנגען צו רב סילמאן רב סילמאן האט געזאגט יא ער זאל גיין צו די משטרה, האבן זיך אויסגעלערנט זיי קענען דאס נישט הענדלען און ס'פארט גוט און אונז דארף מען זיך נישט לאזן פון די אלע חברה. כ'האב געוואלט נאך א זאך מעורר זיין, א טאטע זאגט מיר אז ער וואוינט אין איינע פון די נייערע הייזער פון וויליאמסבורג ער האט א אונטן א בעיסמענט ער האט אלעס און זיינע קינדער זענען דא געבליבן מיט אים ווייל זיי גייען ארבעטן. דער שכן פארט קיינמאל נישט אין קאנטרי ווייל ער האט נישט קיין געלט. נאר די קינדער דארפן דאך האבן ענדזשוימענט, גייען זיי אראפ אין בעיסמענט און זענען דארטן שעות שעות אריכות, און ער ווייסט נישט וואס זיי טוען דארט, ער קען נישט אראפגיין ווייל באלד וועט מען זאגן ער איז געגאנגען פאטשקען די קינדער. דאס ווייב זיצט אים אין קאנטרי, ער ווייסט נישט וואס צו טון. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, דאס אוועקפארן, דאס איז די גרעסטע רציחה, אפילו ווען א פרוי איז נישט ריין און איינער שלאפט אין א בעדרום ווי א טאטע און א מאמע דארפן שלאפן, ער זאגט דארטן די גמרא אז די שכינה הקדושה וויינט אז זיי זענען עגונות א פרוי דארף האבן איר בעדרום מיט איר מאן אינאיינעם, און אז זי שלאפט אין קאנטרי און ער שלאפט דא איז איין צרה, ס'מאכט זיך אזאלכע נסיונות, ער זאגט מיר דער אינגערמאן אליינס איך פיל די מיידלעך זענען אזוי שיין יו נאו איך פיל איך וויל צופאלן צו זיי, כ'ווייס נאר נישט וויאזוי צו טון, ווייל צו האבן א דורכפאל און נאך גיין אין דזשעיל וויל איך נישט, איף איי נאו פאר שור דעט איי קען סוקסעספולי געט טו די גירל, איי דו איט הי סעס, איך בין אזוי, איי גאו קרעיזי פאר דעם, און דאס איז זייער נישט גוט, און וועגן דעם דארף זיין א פרוי דארף זיין א שומר אויף איר מאן, וועגן דעם האט זי חלק אין אים לערנען וואס דער מאן טוט, פון די תורה, און פון די מצוות, און פון די מעשים טובים, באט איף יור נאט דואינג יור דוטי, דו פארסט אוועק, דאס איז דער גרעסטער אומגליק וואס דו קענסט טון פאר דיין משפחה, עס איז מורא'דיג. אנגעשטרענגט דער מצב, ס'איז הייס, ס'איז געווען יעצט א וואך צייט, ס'איז אזוי הייס געווען, מ'האט נישט געקענט קומען צו זיך, סאו וואס טוסטו? לאזט איבער דא דיין מאן אליינס? ער זאגט מיר, די אינגערמאן זאגט מיר נאך, איך וויל דיר זאגן, אונז זעמיר דאך אויפגעוואקסן אינאיינעם, צו האבן אזא מין צוטריט צו עני מיידל וואס דו ווילסט, איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך, איך געדענק ביי אונז, אונז זעמיר אויפגעוואקסן, א מיידל איז געגאנגען אויף איין זייט גאס, א יונגעל אויף די צווייטע, מ'האט זיך נישט געקענט, מ'האט נישט געוואוסט, אפילו אין זעלבן הויז, מ'האט זיך נישט געגריסט, ס'איז געווארן אזא מין. כעאס, זיי גייען אריין מיט דיר אין עלעוועיטאר, זיי פארן אראפ אונטן אין בעיסמענט, ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט דא פאר, און יעדער האט מורא צו רעדן א ווארט. כ'געדענק ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן אז מ'זאל ארויסמופן פון וויליאמסבורג זענען געקומען ריעל עסטעיט חברה און זיי האבן געזאגט אונז מ'עט דיך שיסן אז טאמער דו וועסט נישט אויפהערן צו רעדן ווייל אונז האמיר נאך א טאפ פלאר ליידיג, זאג איך הער ר' איד, פונקט ווי דו קענסט שיסן קען איך אויך שיסן, איך בין נישט קיין פארלוירענער. זיי האבן זיך אלע אפגעפיצט, כ'געדענק נאך ווי היינט איינער איז. געקומען ער איז געווען אזוי ברעיוו און באלד, און ווען איך האב גענדיגט מיין סטעיטמענט הי וואלקט אוט, אז יארן ווען איך בין געגאנגען אויף איין זייט גאס איז ער אריבער אויף די צווייטע זייט, ער האט זיך אפילו נישט געוואלט באגעגענען מיט מיר, דאס איז די סאטמארע ביג מאוטס. עניוועי, רבותי עס איז ביטער ווי א זית, עס איז היינט שוין נישט אן ענין וואס דער אינגערמאן דארף גיין זוכן פלייש ערגעץ אויף טוירד עוועניו, איר געדענקט דאך וואס א גרויסע רבי האט געהאט א עקסידענט אויף טוירד עוועניו און טווענטי עיט סטריט אין מאנהעטן, ווען ער איז געגאנגען זוכן זונות? עניוועי. ס'איז היינט שוין נישט די צייט מער. היינט קענסט עס טרעפן ביי דיר אינדערהיים, און א נעיבער, און דאס קינד איז נישט אזוי קלוג, צו איז יא אזוי קלוג, צו שי איז לוקינג פאר איט, ס'האט שוין א, ווי מ'זאגט, א געבויעטע באדי. איטס ווערי ווערי בעד רבותי, איטס ווערי ווערי בעד וואטס העפענינג. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, כ'האב יעצט ארויפגעלייגט, און כ'גיי עס לאזן אזוי ווי כ'האב געלאזט די סיריס פון די נײַן הונדערט, ניין ניין או וואן ניין ניין או טו, דאס איז די דרשות פון לעיקוואוד שמירה, וויל איך יעצט ארויפלייגן די דרשות פון לעיקוואוד שמירה, און ס'זאל אויך בלייבן למען יעמדו ימים רבים, קודם לייג איך ארויף אז ס'איז דא, ס'איז געווען א צייטונג, ס'איז געווען, ס'איז נאך היינט אויך דא. א רשע מרושע. ער פלעגט באשרייבן אין די אידישע קאמיוניטי וואס האט געהייסן ישיבה ווארלד נוז. קיינמאל האט ער נישט געוואלט באשרייבן סעקשועל אביוז דער שייגעץ, איך האב אים געבעטן און געוויינט צו אים, ניין ס'איז געווען חברה וואס האבן געזאגט מען טאר נישט מען טאר נישט, נחום ראזענבערג גייט אונטערגיין, איך וועל אונטערגיין, ענקערע קינדער וועלן אונטערגיין. עניוועי, שרייבט ער יעצט א מורא'דיגן ארטיקל. ער שרייבט עס נישט חלילה אליינס, ער האט געלאזט צבי גלאק אז ער זאל עס שרייבן. דאס איז שוין אויך גענוג. ווי האוו קאם א לאנג וועי. אז ס'איז דא אין אונזער קאמיוניטי אין דריי וואכן צוויי און דרייסיג אווערדאוז און ענדלעס טיערס. רבותי טינק עבאוט איט. אבער מ'טאר נישט רעדן דערפון ווארום נחום ראזענבערג א מלמד האט מיר געזאגט. אונז האמיר מחליט געווען אונז האמיר דיך אין דר'ערד, אפילו דו ביסט גערעכט, אונז וועלן מיר נישט רעדן פון דראגס ווייל דו ווילסט מען זאל יא רעדן, אונז וועלן מיר נישט רעדן פון סעקשול אביוז ווייל דו ווילסט מען זאל יא רעדן, האב איך אים געזאגט לאז מיך דיר זאגן, שטייט ויפתח השם את פי האתון אלע אומגליקן, אסון איז א אומגליק אויך, אלע וועלן אנהייבן צו רעדן, וועסט נאך זען וואס דא וועט זיין, עניוועי כדי שלא תשתכח תורה מישראל האב איך ארויפגעלייגט אויף וואטסעפפ דעם לינק צום ארטיקל. ס'הייסט גראוינג דראג עפידעמיק אין אווער קאמיוניטי, טרי וויקס, טערטי טו אווערדאוזעס ענד ענדלעס טיערס. נו. נאכדעם האב איך אויך ארויפגעלייגט אויף וואטסעפפ א מורא'דיגע זאך. אז מען האט אינטערוויוד מיסטער און מיסיס קליין, אברעמל און רבקה קליין. איים סאו העפי דעט יו שעירט די עקספיריענס ביקאוז דערס סאו מאטש דעט ווי לערן פראם דיס ענד איך זאג עס כסדר אויף מיין האטליין. די מיידל האט זיך נישט געקענט. טרעפן א סקול ווי צו גיין, מען האט זי שוין אנגענומען אין א סקול, צוויי וואכן נאכדעם האט מען איר אפגעזאגט, נאכדעם האט זי געזאגט זי קען עס נישט מער נעמען און זי האט זיך געהארגעט, איך וויל אייך פרעגן, דער וואס האט איר אפגעזאגט די סקול, אלע סקולס האבן איר אפגעזאגט עספעשעלי די לעצטע, עטס מיינטס אז דער אייבישטער וועט עס מוחל זיין? עטס האטס קיינמאל נישט געלערנט ס'איז דא א שווערע סוגיא אין בבא קמא, ס'איז דא דינא דגרמי און גרמא, און נאכדעם איז דא א גורם, א גורם איז זייער א שווערע זאך, נאכדעם איז דא גרמי און גרמא, איז בידי שמים איז מען חייב, דאס מיינט אז דער אייבערשטער העט דיר פאר דעם באצאלן ביטערליך, כאטשיג בדין אדם קען מען דיך נישט רופן צו דין תורה, די אלע ימח שמו'ניקעס רבנים וואס האבן ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר פאר גארנישט און האבן צושטערט מיין גאנצע סדר החיים אבער על כל פנים זיי האבן געוואלט צו צושטערן, זיי זענען חייב בידי שמים די וועלן באצאלן א ביטערע פרייז. וואס ביסטו געגאנגען יענעם טשעפענען ווייל דו האסט אים איינגערעדט ווייל עפעס א משוגענער יצחק שטערן איז ארומגעלאפן אז ער ברענגט אונטער דאס חסידישקייט? כ'על ענק זאגן דעם אמת, נישט נאר יצחק שטערן איז ארומגעלאפן, נאר ס'איז ארומגעלאפן דער פאלטיטשענער אויכעט, מענדל שטיין, און זיין זון איז עבי בעיבי וואס איז געווארן א מיידל, ער איז געגאנגען יעצט אין א קירכע אין דייטשלאנד און האט דארטן געזינגען זמירות פון שבת קודש און געקאכט. שעמטס ענק וואס עטס האטס געטון. עניוועי, און איך וויל אז דער עולם זאל וויסן אז קיינער נעמט זיך נישט סועסייד ווייל ס'ווערט אים נמאס דאס לעבן. און אין די זעלבע צייט האב איך אויך ארויפגעלייגט א פרום סערווייווער פון לאס אנדזשעלעס א ליבאוויטשער וואס עפעס א שליח וואס ער האט אריינגענומען אן ארבייטער האט איהר מאלעסטעט און געטוהן כל דבר רע אסור און זי איז אוועקגעפארן אין סקול אויף ארץ ישראל זי איז צוריקגעקומען זי האט ווידער געזעהן אז ס'טויג נישט ענד דען שי קעים אוט וויט די טרוט. סאו הו איז טו בלעים אן דיס? דער קראזמעטיגער ארבייטער? און די רבנים האבן גערודפ'ט איהר משפחה און זיי האבן זיך אנגענומען פארן מאלעסטער. און נאכדעם האב איך ארויפגעלייגט נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז דא איינער ראביי ראני גרינוואלד אונז האבן אים געקענט זייער גוט ער איז דער וואס האט מיר דערציילט אז דער סאטמארער רבי דער דברי יואל האט אים געבעטן אז ער פארט אוועק יעצט אויף פלארידע, דאס איז געווען די יאר וואס דער רבי איז געפארן אויף פלארידע אין תמוז האט ער באקומען דעם סטראוק, כ'מיין ס'איז געווען כ"ח, האט אים דער רבי געזאגט מיין ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראגס וואס טוט מען? האט ער געזאגט פארט אויף פלארידע ווען איר העט אהיימקומען וועל איך האבן פאר אייך א סעלושען, און דער רבי איז נעבעך אהיים געקומען קראנק ס'איז שוין געווען די ענדע פון אים נאכדעם. ליינט ער פאר א בריוו פון א מיידעלע, שטעל דיר פאר וואס זי האט געהאט א השגה, טו דו דיס. זי האט געהאט א השגה פאר זי נעמט זיך דאס לעבן אז זי וויל געבן פאר קופת העיר צוויי הונדערט דאלער האט זי אים געשריבן א לעטער אז זי גייט זיך נעמען דאס לעבן און קופת העיר זאל מען געבן די צוויי הונדערט דאלער און ער האט נעבעך דעם בריוו מיט די צוויי הונדערט דאלער אנבעליוועבל שרייבט זי דארטן פאר איר טאטן טאטע כ'ווייס טוט דיר וויי וואס כ'האב געטון, כ'האב מיך געהארגעט, אבער דו ביסט דער שולד דערפון, דו ביסט א רוצח! רבותי דאס מוז מען חזר'ן אזוי ווי מען חזר'ט די גמרא מיט תוספות מיט חומש רשי, ווייל ווען נישט איז מיר קיינמאל נישט א נארמאלע קאמיוניטי, דיד ווי עווער בעליוו, איך האב געוואוסט די אלע זאכן, מיין חבר אברהם בער בערקאוויטש האט זיך גענומען דאס לעבן האט ער אויך איבערגעלאזט א לאוו לעטער, איז געקומען די סאטמארע חברה קדישא און זיי האבן עס צוגענומען. איך בין דארט געשטאנען ווען מ'האט עס צוגענומען. פארוואס איז דאס געשען? וואס ער האט זיך גענומען דאס לעבן? בהמות וואס איר זענט אינאיינעם מיט ענקערס ר' חיים מנשה פרידן פערדמאן. ער האט געשריגן מען טאר נישט לייגן אין סאטמארער בית החיים א מאבד עצמו לדעת מען האט אים געלייגט דארטן אין יראים נישט יראים די וויאזוי הייסט ער דארט יראים זיי האבן דארטן עפעס אזא פארעווע בית החיים. און אים דארט געלייגט. שטעל דיר פאר, נאכדעם וואס דער דיין איז געוואויר געווארן אז ער האט עס געטון ווייל מ'האט אים געהאלטן אין איין מכשיל זיין, האט ער געהייסן מ'זאל שרייבן הקדוש, האב איך געזאגט דעם פערד, פערדמאן, פרידמאן, מ'דארף נישט זיין הקדוש, און מ'האט נישט געדארפט אים לייגן אינדרויסן פון א אידישן בית החיים. עניוועי, איך האב ענק שוין פארציילט, איך וועל עס נאכאמאל פארציילן, איך שעם מיך נישט דערמיט. איין טאג איז ער מיר געקומען אין חלום, איך פלעג גיין צוזאמען יעדעס יאר צו די יארצייט, איין טאג איז ער מיר געקומען אין חלום און געזאגט נחום תניח דעתך שהנחת את דעתי, איך האב יעצט הנאה, ס'איז געשען א גרויסע זאך, איך האב נישט געוואוסט וואס, בין איך ארויס געגאנגען בפח הנפש זעהן וואס גייט דארט פאר, איך האב געמיינט אפשר איז אויפגעשטאנען תחיית המתים, זעה איך אז מ'האט געלייגט דעם ערשטן לעבן אים א איד, וואס ער איז געווען א רוסישער און ס'איז געשטאנען פערציג יאר האט ער געצינדן יעדן ערב שבת קודש לעכט ביים ציון פון ר' מאטכעלע נאדווערנער ער האט געוואוינט אין בישטא אין בישטאהאזע און די קאמוניסטן האבן געלאזט צינדען ביי א קבר אזויפיל רעספעקט האבן זיי געהאט פאר א קבר ס'האט נישט געהייסן אז ס'איז רעלידזשן פלעגט ער פערציג יאר גיין צו ר' מאטכעלע'ס ציון און צינדן לעכט ערב שבת און דעם האט מען געלייגט לעבן ר' אברהם בער. אז ס'זאל אים ווערן בעסער, ער ליגט פון חילול שבתים אויכעט, ווער ווייסט. שפעטער מיט א צייט איז אדוואר ארויף אוועק האט מען אים אויך געלייגט דארטן, אבער נישט ממש דארט, אביסל לעבן מ'האט אים געבויט אן עקסטערן אוהל פאר אים מיט זיין ברודער, אבער נישט דעמאלטס האט ער עס מיר געזאגט, ער האט עס געזאגט נאכדעם וואס מ'האט געלייגט דארט א איד פון בישטאהאזע. אונז זעמער דן יעדן דיני נפשות, וואלט געדארפט דעם דיין לייגען אין א א בית החיים מיט גוים וואס ער האט דא געטון אין אונזער קהילה, ער גייט מי מחיל ואילך געט ער א הכשר אויף פלייש, דאס איז א רשעות, אונז האמיר אים באצאלט ער זאל גיין מי מחיל ואילך, מען האט אים געקויפט א הויז אויף פראסט סטריט מען האט אים איינגעשטעלט און די קינדער האט מען איינגעשטעלט, ס'האט נישט געהאלפן און זיי זענען נישט ראוי להוראה זענען בהמות, עניוועי איז די אלע זאכן מאך איך אן עקסטרע קעסטל דאס וועט מוזן בלייבן יעדער זאל קענען הערן וואס דא איז געווען און דאס טוה איך אייביג. איך לויף ארום איך וויל וויסן מען זאל זיי אינטערוויוען ווייל איך האלט אז עט די ענד אז מיט אינטערוויוען און מיט זעהן אין וואס א שלעכטע מצב אונזער קהילה לעבט אונזער קאמיוניטי לעבט עט מען נאך קענען עפעס פארעכטן און טאמער נישט עט נישט זיין גארנישט. אין ארץ ישראל האט מען די נאכט איינגעזעצט זיבן און צוואַנציק מענער פעדעפילים דורכן אינטערנעט פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ס'איז אנבעליוועבל און יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א אינטערעסאנטע זאך דאס קען מען נישט זעהן דאס קען מען נאר הערן אז ס'דא די פאליס אין ארץ ישראל, כאפן א בחור, איך האב אים געזאגט ס'איז אלץ א סעקס ביזנעס, מען כאפט די די פאליס לעידיס מיט אלעם, זעהט מען ווי ער כאפט דעם פופיק און ער שפילט זיך מיטן פופיק ווען יענער איז אויף די פלאר, דער וואס האט אנגעכאפט א בחור די פאות האט מען אים ארויסגעווארפן, דעם מיטן פופיק ווארפט מען נישט ארויס, דעס טויג נישט, האסט נישט דא ווער ס'זאל פייטן פאר אים, ס'איז אויך דא, איך האב ארויפגעלייגט א אינטערוויו פון א אידישע פרוי אין קרוינהייטס וואס איז א מאמע פון צוועלף קינדער און איינס האט זי נעבעך פארלוירן פון דראגס. דער איד איז א איד פון קרוינהייטס? און זי הייסט שרה בענדזשעמין, און איר מאן איז אויכעט מיט איר, דארט האט מען אינטערוויוט זי, און זי דערציילט אויכעט ווי ער האט זיך גענומען דאס לעבן, ווייל ער האט געהאט פראבלעמס, אדער אין ישיבות, אדער מ'האט אים נישט אנגענומען, און איך וויל איר זאלט דאס אלעס אויסהערן, און דאס זאל בלייבן ענק, און מען דארף דאס חזר'ן און חזר'ן און חזר'ן, ווייל דעמאלטס וועט מען אפשר האבן א שיינע זויבערע קלינע קאמיוניטי, אבער וויאזוי ס'ארבעט יעצט, זעמער אויף גרויסע צרות.
מיי נעים איז שרה בענדזשעמין, איי עם עי.

איטס א ווערי קארעידזשעס קאפל, דעי האב קאם פארווארד ענד דעי האב ספאוקען אבאוט איט אפענלי, ענד איי נאו איטס הארד, איטס הארד טו דא דעט, איטס הארד טו ספיעק אבאוט איט אפענלי, איטס הארד טו ספיעק אבאוט די דעט אוו א טשיילד.
באט מיי ווייף ענד איי פעלט איט וואס טיים טו ביגין טו טשיפ אוועי עט די שעים ענד די סטיגמע דעט איז עטעטשד טו די דיזיז אוו עדיקשאן בי איט דראגס, אלקאהאל, אר וואטעווער.

אלסא איטס דזשאסט ווערי אימאשענעל טינג דעט סאמהאו קיקס אין סאו איטס בעטער באט איט נעווער דיסעפיערס.
יעצט ארויסגעקומען אן ארטיקל וואס אין טשעכן האט מען געדרוקט אין א אוניווערסיטי אז די אלע וואס האבן מיטגעמאכט די צווייטע וועלט קריג זענען געווארן אביסל משוגע און זיי טראגן מיט זיך מיט אסאך משוגעת און נישט נאר זיי נאר אזוי ווי דער סדר איז אז מען געבט ירושה פאר די קינדער האבן זיי עס געגעבן פאר די דזשענערעישאנס טו קאם, און מען זעהט עס אויפן סקען פון די מח. עס קען זיין, אבער סעקס מיט משוגע האט נישט צו טון איינס מיטן אנדערן, ווען ער איז משוגע, וואלט ער געגעסן שיקסעס און געטאנצט מיט חזירים. אזוי האט דער גארליצער רב געזאגט. איינער איז געקומען זאגן זיין זון איז געווארן משוגע, פרעגט ער וואס זענען די סימפטאמס, זאגט ער ער טאנצט מיט שיקסעס און ער עסט חזיר, זאגט ער ער איז נישט משוגע, איז ער א שייגעץ ווען ער זאל טאנצן. מיט חזירים און עסן שיקסעס איז ער א משוגענער. אמת, אונזערע עלטערן, אונזערע מחנכים, זענען געווען בארירט, דער איז נאטינג טו טאלק עבאוט. זענען זיכער נישט געווען אזוי נארמאל ווי איינער וואס האט א נארמאלע אפברינגינג, און בפרט נאך אזא אפברינגינג וואס מען האט געהאט דא אין אמעריקע, וואס וועלפעיר מיט די אלע ארגענעזעישאנס האבן געצאלט, סאו דאס איז זיכער אז ס'איז נישט דא וועם צו בלעימען. דאס דאנקט מען דעם אייבערשטן אז מען האט געקענט אהערשטעלן א דור וואס מען האט אהערגעשטעלט. גערעכט, אבער דאס וועט קיינמאל נישט פארענטפערן די סעקשועל אביוז, נעווער אין א מיליאן יערס וויל דעט ענסער. ווי קומט אריין דא דער פיפיק? דער פיפיק מיט סעקס צו מאכן מיט קינדער איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. פארוואס? ווייל דו זעסט דאך אז דו האסט פארלוירן האב און גוטס מיט די גאנצע משפחה, נו פארוואס זאלסטו הרג'נען נעבעך דאס קינד? דאס קינד איז דיר גארנישט שולדיג, ער האט דיר גארנישט געטון, און שוין. אזוי זעהן מיר אויס, אזא פנים טראגן אונז. יעצט איז געקומען א אסיפה מיט רבנים, זיי האבן געוואלט מאכן אן אפוינטמענט צו מיר, און זיי האבן געוואלט מיט מיר רעדן, האב איך זיי מסביר געווען אז איך נעם נישט אויף קיינעם, איך מוז קודם וויסן פון וואס זיי ווילן רעדן, זאגן זיי זיי ווילן רעדן קוק א חילוק צווישן דיר און יואלי ראטה, ער האט אזא הצלחה, אים הערט מען אויס, ס'דא איך ווייס וויאזוי זיי הייסן דארטן, די וואס זיי לייגן ארויף. אסאך אידישע זאכן לייגן אים אויך ארויף, און קוק דיר, דו ביסט אן אויסגעשפילטער מענטש, אפשר זאלסטו געגעבן א טויש די גאנצע עטיטוד און נישט זאגן א פיפיק מיט א מחילה און נישט אזויפיל שעלטן די רבנים, וואלט מען דיך געקענט אויכעט נוצן, בין איך אים מסביר אזוי, פארוואס עפענט איינער א גראסערי און איינער עפענט א קליידער סטאר, ווייל יענער האט געזען אז ס'איז שוין דא גענוג קליידער סטארס, גראסעריס פעלט, דאס זעלבע אויכעט, איך האב געזען אלעס איז דא. אלע בולשיט איז דא ביי אונז, מען טוט פארקויפן זאכן וואס דער רבי האט אפילו נישט גע'חלומ'ט צו זאגן, וואס דו ווילסט, איין זאך וועט מען דיר נישט זאגן, דעם אמת אז מען טאר נישט טאטשן יענעמ'ס פיפיק און אז טאמער יא וועט מען דיך איינזעצן, און ממילא בין איך מיך גענומען צו דעם, וואס האב איך מיט דעם אז יואלי האט כבוד, מען לייגט אים ארויף און ער האט אויסגעפירט, ער האט געמאכט א ביליגע חתונה, נישט יעדער וועט עס נאכמאכן, נישט יעדער קען לעבן א ציגיינער ווי דער מוהרא"ש האט געלעבט מיט זיינע ספרדישע חברה. אונז זעמער דאך באלעבאטישע מענטשן אויכעט, נישט יעדער דארף עס נאכמאכן, אבער אונז זעמער דאך באלעבאטיש, איז במילא איז אנדערש דער מצב. זאג איך אים, איך האב גענומען אזא זאך וואס איז געווען א מת מצוה און קיינער האט עס נישט געוואלט אנרירן, איז במילא האב איך עפעס פארלוירן מיט דעם וואס דער ארגענעזעישן וויל מיך נישט ארויפלייגן? דער ארגענעזעישן וויל מיך נישט ארויפלייגן, זיי טרויען זיך נישט צו רעדן אזוי ווי איך, און זיי קענען נישט אויפטוהן דאס וואס איך, איז במילא בין איך נישט אינטערעסירט פון ענק צו הערן, ווייל עטץ קויפט זאכן, יענער העט זאגן, דער האט געהערט, און דער, איך קויף נישט דאס, ביי מיר איז דאס אלעס אפגעווישט, דאס זאל איך נישט קענען פארקויפן פארן בית דין של מעלה און אוודאי נישט פארן אייבערשטן. סאו דארף איך טוהן וואס מ'האט מיך געשיקט דא צו טוהן און אין וואס כ'האב איך שוין געהאט הצלחה ביז יעצט און איך האף ווייטער מצליח צו זיין, איך בין נישט דזשעלעס אז יענעם לייגט מען דא אין דעם צייטונג און יענעם צייטונג, איך כאפ ווי מיין מעסעדזש גייט אקראס, איך האב אליין נישט געגלייבט איך געווען היינט אין בארא פארק שטעלט זיך אפ א ווען, א הויעכע ווען ווייסט אזא ס'גיט זיך א שטעל אפ, פרעג איך אים יא וואס ווילט איר? זאגט ער איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין פון ביאלע ישיבה בין איך די מנהל רוחני. איך ווייס ווער איר זענט ווייל איך הער אייך אויס יעדע וואך. זאג איך, ביסטו נאריש? ביאלע אין ארץ ישראל? זאגט ער רבי איד, ווייסטו וואס איך בין דא? איך גיי דא צוזאמנעמען גרויס געלט ווייל אונז האמער אריינגעשטעלט ווידיאוס איבעראל אזוי ווי איר האט געהאלטן מען דארף טון, אונז פאלג מיר אייך, אונז הער מיר אייך און אונז פאלג מיר אייך און איר זענט גערעכט. סא איך האב א פראבלעם און מיך העט מען נישט אריינלייגן דא אין די תורה טיימס צו אין די אלע פלעצער, לייגטס מיך נישט אריין, איטס יו אר די וואן דעטס לוזינג, חוץ פון דעם יעדער הערט עס אויס עניוועי. איך בין נישט באזארגט. איך האב א פראבלעם אלס וואס יענער העט זאגן וואס העט זיין מיט שידוכים און דער העט דיך נישט אריינלייגן און יענער העט דיך נישט אריינלייגן ווי האט דער קלויזענבורגער רב געזאגט איך האב נישט מורא מ'וועט מיך אריינלייגן אין ח' איך האב נישט מורא מ'וועט מיך אריינלייגן אין ט' איך האב נאר מורא מ'זאל מיך נישט אריינלייגן אין י' און איך האב פאר דעם אויך נישט מורא. איך האב נישט קיין מורא, מען האט מיך אריינגעלייגט, און וואס איז געשען? משה פרידמאן דער טעראריסט האט זיך אויסגעלערנט אז ער איז א אנגעמאכטער מענטש, ער האט שוין געזאגט פאר מיינס א קאזין אמאל ברבים ביי א משפחה חתונה וואס מיין קאזין איז געווען, האט ער געזאגט וואס האסטו געהאט צו טון מיט נחום ראזנבערג, זאגט ער דאס איז געווען א דעד מיסטעיק, איך וואלט ווען נישט געדארפט האבן צו טון מיט אים, ער האט דאך אונז געוויזן אז מען לאכט, און זייט דעמאלטס לאכט יעדער פון אונז, אונז זעמער א געלעכטער. סאו דאס וואס איך וויל ענק זאגן, איך ארבעט נישט אויף פאבליסעטי און איך ארבעט נישט אויף די אלע שטותים וואס עטס האטס אלס געארבעט, איך ארבעט אויף איין זאך, קינדער זאלן זיין סעיף און זיי זענען סעיף און זיי האבן נאך זיין נאך סעיפער, אונז האבן נאכאמאל איינפירן אז וועלכע טאטע שיקט דאס ווייב אין קאנטרי, און ער בלייבט דא אליינס א גאנצן זומער, דער העט נאך זיין אין חרם, דאס טאר מען נישט טון. איך האב גערעדט וועגן די אלע חזר'יי וואס עס גייט פאר ווען קיינער האט זיך נישט געטרויט צו רעדן, יואלי האט זיך נישט געטרויט צו רעדן, קיינער נישט. איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס האט מיר פארציילט דער מוהרא"ש אליינס ר' לייזער שלמה שיק, ער געווען זייער בידידות מיט מיר, איך בין געזעסן זיבן חדשים אין יבניאל און איך האב געמאכט אלעס, איך האב געמאכט די כלים מקווה, די מענער מקווה און די פרויען מקווה, געהאט דארט. איינעם אבנר סאלאמי, ס'איז דארטן דא א צאמקום פון די גאווערמענט, די איזרעילי גאווערמענט האט געמאכט דארטן א גרויסן גריב און דארטן האבן זיי געסעיווט וואסער, אונטער דעם לייגט מען אזא גומי און דאס האלט זיך אויף, דער אבנר סאלאמי האט געמיינט אז דאס איז רעגן קוואל וואסער, האט ער פון דארט ממשיך געווען א פייפ צו די פרוי מקווה, און דאס האט מען גענוצט אזוי יארן, ס'איז געווען א פסול'ע מקווה, ער איז נאר געווען ביזי אז דער דער אנדערער רב דארט פון יבניאל האט אים גערופן דער סמך מם פרענקל אז יענער האט א פסול'ע מקווה. ער האט נישט געכאפט ער האט נאך א מערערע פסול'ע פון יענעם. עניוועי, נאכדעם ווען איך האב עס אים געוויזן, ער געווען א מודה על האמת, האט ער מיר גראד געזאגט פאר אראפ, זאלסט זיצן דארט ביז דו ענדיגסט אלעס. איך האב אזוי געטון, איך האב אלעס ברוך השם גענדיגט. און שפעטער האב איך אים אריינגעזאגט זייער א מיעסן פסק, ביזי ר' נחמן מיט מיט מיט מיט שמירת הברית, אז ס'איז נישט געווען קיין כשר'ע מקוה, וואסערע מין ווירטשאפט איז דאס? איך האב אים אריינגעזאגט זייער א מיעסן. האט מיר דערציילט איינער, א שטארקער ברסלב'ער חסיד, א גרויסער ידיד מיטן מוהרא"ש, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל עה, מסתם וויל ער נישט, האט ער מיר פארציילט, ר' נחום, יעדן ערב ראש חודש פלעגט דער מוהרא"ש אויסהערן דיין טעיפ, ס'האט געדויערט א שעה, און ער פלעגט וויינען בדמעות שליש, מכשיל געווען א גאנצן ציבור מיט א פסול'ע מקווה. עניוועיס, וויל איך ענק דערציילן א מעשה וואס דער מוהרא"ש האט מיר פארציילט. ארויסגעגעבן א ביכל און האט נאכגעברענגט די גמרא, ווען איינער איז בועל א גוי'טע, איז דא נידה שפחה גויה, און פֿיר זאַכן, נשג״ז. איז ער געגאַנגען, האָט ער אַרײַנגעשטעלט נשג״ז, ער האָט נאָכגעשריבן די גמרא. קומען די ברעסלעווער, מ'איז דאָך שױן ביזי מיט שמירת-הברית, און זײ האָבן אים דעם קאָפּ אַראָפּגענומען. בקיצור, עד-כּדי-כּך, אַז ער איז געװען ביזי, אַז ער גײט צוזאַמנעמען אַלע פּאַמפֿלעטן, ער גײט עס װאַרפֿן אין שמות, און ער גײט שרײַבן נשג״ז. איז געװען דאָ דעמאָלט אַ ייִד, וואס ער האט געהייסן ראזענפעלד, א שטארקער ברסלב'ער חסיד, ראזענפעלד האט ער געהייסן, ער איז דער שווער פון נתן אפיקורס, נתן מיימון ווי מען רופט אים, ער לעבט שוין נישט, איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט פאר רבי לייזער שלמה'ן, איך גיב דיר נאך, איך ווייס נישט וויפיל געלט דעמאלטס, טויזנט דאלער צו וויפיל, איך וויל זאלסט דרוקן נאך טויזנט שטיק, פרעגט ער פארוואס, זאגט ער ווייל א איד האט אים פארציילט, ער האט עס געליינט. און ער האט נישט געוואוסט ווי הארב ס'איז, האט ער געפרעגט איינער וואס איז דאס נשג"ז, זאגט ער א גויע, אז מען רירט אן איז מען עובר אויף נידה, נידה איז מדברי סופרים און שפחה גויה און זונה, און ער האט עס נישט געוואוסט, ער האט געמיינט אז א גויע איז בלוט און נישט קיין בלוט, אזוי ווי ער האט עס געזען האט ער זיך אפגעלאזט פון די אלע זיינע גערלפרענדס די לאווערס, זאגט ער ראזענפעלד פאר לייזער שלמה, דו ווילסט דאס לייגן אין שמות זאלסט דיך לייגן אין שמות נישט דאס. איז ער געגאנגען און האט עס ארויסגעגעבן נאכאמאל. מענטשן האבן ליב יענעם פארדרייען א קאפ. א בחור העט עס זעהן און אז ער העט עס זעהן. זאג, אז מען האט אראפגעצויגן דעם בחור די הויזן האט דיך נישט געבאדערט? אז מען האט אים אויסגעריבן אין די מקווה האט דיך נישט געבאדערט? אז מען האט אים אריינגעשטופט דעם פופיק אין די מחילה האט דיך נישט געבאדערט? באדערט דיך אז ער העט עפעס זעהן נשג"ז, נדה שפחה גויה זונה? דאס איז דער. דרעקטער חינוך וואס אונז האמיר. דאס איז דער פארדרעקטער חינוך. דער בעל דבר האט געזען אז די גמרות זענען צו שטארק און אויב מ'וועט עס ליינען וועט זיך יעדער תשובה טון, האט דער בעל דבר געזאגט איך וויל איין זאך נאר מאכן, מ'זאל נישט ארויסשרייבן, מ'זאל באהאלטן, ווען דער בחור וועט ווערן צוואנציג און ער וועט שוין זיין צען מאל א סריס ונרבע, דעמאלט זאל מען אים ערשט אויסלערנען דאס טאר מען נישט, יענץ טאר מען נישט. בחורים וויינען היינט צו מיר, ס'דא אידן, פערציג יעריגע אידן האט עטס קיינמאל נישט געלערנט וויאזוי מען האט דאס געדארפט וויסן, ס'איז געקומען דער מקווה איד פליישמאן און פלעגט אויסרייבן יעדן דארט און האט שוין געהאט זיינע בויפרענדס און אזוי געווען איבעראל, חזקי ראזענבערג אויך האט ער אלע געווען אזוי, עניוועי. יעצט די בעלזער חיות רעדן זיך איין זענען קדושה טהרה, האט געכאפט אפאר יאר צוריק איינעם וואס ער הייסט גייגער, האט געכאפט אז ער האט אויסגעריבן א יונגל און ער האט געמאכט משכב זכר און ער האט מודה געווען אין קאורט ער האט נישט געקענט

וואס איז דאן דאס גרויסע געלעכטער? דער אייבערשטער האט דאך אונז געשיקט אין גלות ווייל מיר האמיר געזינדיגט, בין אדם למקום בין אדם לחבירו, וויאזוי זאגט דארטן דער נביא, סבאך מהול במים, דיין ברוינפן איז אויסגעמישט געווען מיט וואסער, די זילבער איז געווען אויסגעמישט מיט קופער, אה, ווי מען האט געמאכט לצנות. שטעל דיר פאר היינט וויאזוי שלעכט כלל ישראל איז איינער צום צווייטן. ס'איז דא צוויי הונדערט און זעכציג מיידלעך וואס זיי דארפן גיין אין סעמינאר און זיי האבן נישט קיין סעמינאר. דו ווייסט וואס דאס הייסט אז צוויי הונדערט און זעכציג מיידלעך גייען זיך דרייען אין די גאס? דו ווייסט וואס ס'גייט ארויסקומען זינד? און נאך א זאך וואס עטס ווילטס נישט פארשטיין איז, ווען דו נעמסט א מיידל און דו ווארפסט זי ארויס פון סקול, ווערט זי אזוי צו צודרייט און זי ווערט אזא שונא פאר אידישקייט דעט שי דאזענט וואנט נאו אידישקייט. און דאס איז ענקער בראך וואס עטס פארשטייטס נישט, די גמרא זאגט ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, מיינסטו דאך אז דו דארפסט ליב האבן דעם אייבערשטן און מיט דעם ביסטו יוצא, זאגט דיר די גמרא ניין אין מסכת ברכות שיהא שם שמים מתאהב על ידיך, אידישקייט זאל ווערן באליבט דורך דיר. האסט געזען יעצט האט א פרוי וואס זי דרייווט א באס, מ'האט איר געדינגען אין די קאנטרי און זי האט געשריבן ווי שיין אידישע קינדער זענען, זאגט זי ס'קען זיין אז ס'איז דא איינער צוויי וואס איז א שטיקל ווייז גיי, באט די איבריגע זענען דאך אזוי צו די זאך דעט איטס אנבעליוועבל. זאגט די פרוי ווי שיין אידישע קינדער האבן זיך אויפגעפירט, וועגן דעם איך ווען איך גיי אראפ פונעם באס אפילו בארא פארק וויליאמסבורג זאג איך יענעם, טענקיו ווערי מאטש ענד העוו א גוד דעי אדער א גוד נייט, איינמאל האט ער געגעבן א זאג יו נאו יור א ספעשל מען, ס'א כינעזער, און דאס איז וואס אונז האמיר נישט געלערנט, אז מען דארף געפעלן פארן גוי אויכעט, ווייל דער גוי גייט זאגן א מבינות ווער דו ביסט. יעצט כאפט מען דא אן א קיימא לן פון צוויי הונדערט און זעכציג מיידלעך. און צום נעקסטן יאר וואס ס'קומט האט מען צוויי הונדערט און זעכציק מיידלעך האבן נישט קיין פלאץ, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר, און דאס קומט אלץ ווייל אונז לאמיר די רבנים טו געט עוועי וויט מורדער, איך וויל ענק זאגן די ועד החינוך פונעם כנסת, דאס איז א צייטווייליגע ווייל ס'איז נאך נישט דא קיין כנסת, און דער חבר הכנסת הייסט יענקל מראני איז שיקט א בריוו פאר שר החינוך הרב רפי פרץ און פארן מנכ"ל פון משרד שמואל אבואב,

קומט אונז אויסלייזן? זאגט דער אייבערשטער, זארג דיך נישט, לאך נאכנישט, איך לייז זיי נאכנישט אויס, עטס וועטס נאך דורכגיין, אזוי האט דער הייליגער ראפשיצער רב געזאגט, מ'וועט נאך דורכגיין גרינע ווערים מיט קופערנע פיסקלעך, וואטעווער דעט מיענס, אזוי זאגט מען נאך פאר עטס וועט זען משיח'ן, עניוועי, דאס רשעות איז גרויס, און דא סאטמאר ווארפט אויך ארויס, און וועלכע תלמוד תורה און וועלכע מיידל סקול האט נישט ארויסגעווארפן, יעדער ווארפט ארויס, מ'טוט מיט אונזערע טעכטער, מיט אונזערע קינדער, ממש ס'איז א שרעק. און ווען עס קומט דערצו זאגט מען יעדן ווייבל האסט חתונה מאך זיכער מאכסט נאך א קינד נאך א קינד ס'איז דא נעבעך אזויפיל גרושים היינט אין די גאס אין ווילימסבורג אליינס האט זיך געגעט פון זאליקא'ס שול רעדט נישט פון גאנץ ווילימסבורג האבן זיך געגעט די לעצטע צוויי וואכן דריי אינגעלייט וואס האבן חתונה געהאט ממש אט אט אחוץ איינע וואס האט שוין געטראגן א בעיבי אויכעט און ס'האט שוין געהאט די בעיבי און זי האט זיך אויך סעפערעיטעט האט די מאמע געפרעגט פארוואס האט מען זיך נישט אראפגעזעצט מיט רבנים זאגט זי, מאמע, דער איז אזא מיול, אזא ווילדע בהמה געווען, אז איך וואלט מיך נישט אראפגעזעצט מיט אים נאכאמאל צום טיש. יעדער האט א קראנק קינד, מאכט ער חתונה, מ'זאגט דעם שדכן אן עקסטערע צען טויזנט אין די טאש, און פארטיג. ס'איז דאך א דזשאוק וואס גייט פאר. יעצט ווייסט וואס עס הייסט? איך זאג ענק באמת, כ'האב געזאגט אז מ'דארף מברר זיין וועגן א קראנקן, וויפיל מ'דארף אים האלטן מיט כח. איך, אבער א רב האט מיך אויפגעקאלט, ער וויל זיך אריינלייגן דערין, ער וויל וויסן ווי הרב קנייבסקי שרייבט מ'זאל נישט ארויפלייגן אויף אים אזא מאשין וואס ס'העלפט אטעמען. האב איך אים עס אויפגעזוכט. שבת בין איך געשטאנען איך האב עס געזוכט איך האב עס געטראפן ער זאגט קלאר ער אסר'ט מען זאל עס ארויף לייגן זאגט מיר דער רב ער גייט זיך זעצן מיט א בית דין ווייל עס קען זיין מען דארף טאקע נישט מוטשען די מענטשען ווייל יעדן טאג איז דא א נייע מאשין מוז מען יעדן טאג מוטשען א מענטשן עס קען זיין האסטו געלעבט און דו קענסט שוין נישט טוהן גארנישט ס'איז די טעג וואס שלמה המלך זאגט והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם. חפץ, דו קענסט שוין גארנישט אויפטון, אפשר טאקע בעסער זאלסט שטארבן, און האבן ניט יסורים אויף די וועלט, די אלע זאכן קען מיר אונז. אבער איך בין אמאל געווען ביים טאהשער רעבין אינעווענדיג איז געקומען א איד מיסטער פעלבערבוים, ער איז געווען די סאודא, ער האט געטראגן סאודא, און איך בין געווען אינעווענדיג מיט ר' ישראל משה וואסנער, און ס'איז אריינגעקומען. איז זיין טאטע געקומען פון ניו יארק מיט די קינדער און ער האט געהאט קענסער און ס'איז געווען א שאלה צו מ'זאל טוהן צו מ'זאל נישט טוהן האט די רבי געזאגט איר ווייסט נישט וואס דאס הייסט איין טאג לייגן תפילין איין יהא שמיה רבא איר ווייסט נישט ווי גרויס דאס איז אין הימל זאגט ער רבי אבער טאמער וועל איך מיך אויפרעגן חלילה אויפן רבונו של עולם איך זיין א מקלל חלילה דעמאלס איז אויך געזאגט געווארן נאך איין יהא שמיה רבא לאמיך שטארבן יעצט האב איך דעם קלארן דעת און איך נעם עס אן באהבה און לאמיך גיין. בין איך אליין געשטאנען דארטן, עטס קענטס פרעגן זיינע קינדער אויב זיי ווילן עכט זאגן דעם אמת, דער רבי האט אים געגעבן די הענט און געווינטשן ס'זאל שנעל דורך גיין און פארטיג, און א טאג צוויי דערויף איז ער נישט דא געווען. יעצט איך וויל פרעגן נאך א שאלה, איך האב אסאך שאלות, איך וויל וויסן צו מוז א פרוי וואס האט חתונה זיך לייגן גראד מיטן מאן אין בעט און פושן א בעיבי, איז דאס איז די אידעע וואס דער אייבישטער האט געוואלט, דערווייל האבן אונז הונדערטער אזעלכע קינדער אוועקגעפאלן, ארויסגעפאלן פון אידישקייט און פון סיסטעם און זיי הרג'נען זיך. אפשר דארף מען אויסטרייען אפאר חדשים, א האלב יאר, א יאר, און מ'עט זעהן אז אלעס גייט כשיר, וועט מען מאכן א בעיבי, עס איז נישט קיין מצוה אנצומאכן בעיביס און ס'זאל זיין אויף גאט'ס וועלט, הגם רש"י זאגט שעל ידי ולדם נעשה בשרם אחד, דאס איז זיכער ריכטיג, אבער אמאל זעהט מען אז ס'וועט קיינמאל נישט זיין קיין גוטס עט די ענד. סא זאל מען זיך נישט פארלאזן אויף דעם שעל ידי ולדם, ווייל היינט זענען מיר אזאלעכע קאלט בלוטיגע חברה, מען קען איבערלאזן קינדער אויכעט, אמאל האט מען זיך געפלאגט מיט קינדער, מען האט שוין געהאט קינדער האט מען זיך געבליבן פלאגן, היינט איז א הפקר וועלט, איך האב דא יעצט עטליכע פעלער פון קינדער, זיי האבן נישט קיין היים, האמיר געהאט דא די מיידל וואס האט עה האט קאמיטעד סועסייד. יעצט די וואך איז די מעשה גייט אזוי, איר טאטע און איר מאמע, דער טאטע איז געווען א גר, די מאמע א בעלת תשובה, און זיי האבן געפושט א בעיבי, שפעטער, פושט א בעיבי מיין איך זיי האבן שוין געמאכט זיכער אז זיי שוואנגערן אן א פרוי, נאכדעם ווען זיי האבן זי אנגעשוואנגערט, שוין געווען א מחיה, דאס מיידל איז געווארן עלטער, זיי געזען דער טאטע איז חוזר לסורו, ער האט נישט געוואלט בלייבן א גר, ער איז נישט געווען שטארק ביי זיך, די מאמע איז א בעלת תשובה, זי איז געבליבן נעבעך אליין, זי איז געקומען נעבעך פון אזא צובראכענע שטוב. און זי האט עס נישט געקענט צוקוקן, זי האט זיך געקלערט, איף דעטס די פרייס איי העוו טו פעי, ברויך איך נישט לעבן, ווער העט מיך שוין נעמען? סא איז טאקע געווען א מצוה זיי זאלן פושן א בעיבי? יע, די שאלה איז ווי לאנג מען דארף ווארטן, אבער דער אמת איז דאס זעהט מען גראד, יעדער העט אייך זאגן, כהאב עס געזעהן די ערשטע וואך נאכן מערידזש, ווייל דעמאלטס קומט די פרוי אהיים זי טוט זיך אויס די מאסק, און דער מאן קומט אהיים און ער טוט זיך אויס זיין מאסק, און דעי טאלק ווערי אפען, איך האב דיך נישט געברויכט. דא ביי אונז איז געווען איינער האט זיך אנגעשיכורט פורים האט ער געזאגט אזוי, די רחל'ע די גענז איז זייער א זיס מיידל אוט נאך איר בין איך געשטארבן זי האט מיך נישט געוואלט האב איך גענומען די וועם כ'האב גענומען כ'האב זיך געעקלט פון איר זי איז געווען גראב זי איז געווען מיעס קיצור א וואך נאך פורים איז געווען א גט ס'איז געווען איינער וואס וואוינט דא אין אונזער בילדינג און דאס איז עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין ס'קומען צוויי פרעמדע מענטשן יעצט אמאל האט יעדער געוואוינט אין פישפיקלאדאן אדער אין יריטאז אדער אין היידו נאנאש ס'איז געווען איין אויפברענגונג היינט ברענגט מען אריין אימפארטס און עקספארטס פון יענעם עק וועלט און פון דעם עק וועלט און מ'ברענגט איזרעיליס מיט אזאלעכע מיט אהער מיט אהין מעיבי ווי ניד טו מעיק א סיסטעם יעצט איך זאג נישט מ'זאל מאכן זרע לבטלה אויך נישט אבער ס'דא וועגן וויאזוי מ'קען אויסרעכענען אז זי זאל נישט שוואנגער ווערן ס'דא איך גיי נישט יעצט אויסלערנען אויפן האטליין וויאזוי מ'טוט עס אבער עטס גייטס צו א דאקטער ער העט ענק זאגן ווען די אוויולעישאן טעג זענען מעיבי ס'איז נישט אזוי איך זאג נישט באלד העט מען זאגן איך האב געזאגט מ'זאל נישט ברענגען קינדער ברענגטס קינדערלעך וויפיל עטס ווילטס נאר איין זאך מאכטס קלאר אז וואס עטס האטס געברענגט איטס יור רעספאנסעבילעטי ביז זיי האבן חתונה געהאט און זענען געסעטלט. ס'איז דא דריי גיטין געווען די וואך אליינס, און די מיידל איז אהיים געקומען מיט א בעיבי, פרעגט ער די מאמען מ'האט זיך נישט אראפגעזעצט מיט רבנים און מיט אהער מיט אהין, זאגט זי ס'איז נישט דא מיט וועם צו זיצן, דער איז א טאוטעל אוועקלאפער. דער הינט, כ'על נאך גיין זיצן מאכן נאך בעיביס, רבנים זאלן מאכן נאך געלט, דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס די רבנים האבן קאליע געמאכט, זיי פלעגן דאס ציען זאלן מאכן נאך געלט און נאך געלט, היינט האט דער עולם נישט קיין טראסט מער, ס'דא דא מ'האט געשטעלט א בית דין וועגן עפעס א רב ראפטאל, קיינער האט נישט קיין טראסט, די אייגענע תלמידים האבן געזאגט אויב ער בלייבט ראש ישיבה גיימיר אלע ארויס פון די ישיבה, כאטשיג מ'האט געשטעלט א. בית דין מיט איינעם ווייס מיט שמייס איז זיך אלץ געפאפטע זאכן מ'האט געשטעלט א בית דין אז לעזער בערלאנד איז א צדיק מען טאר נישט רעדן אויף אים איינער האט מיר געזאגט נחום איך ערלעדיג דיר מען וועט שטעלן אויף דיר אויך אזא צעטל זאג איך ביסט משוגע דעמסט פארליר איך די גאנצע מלחמה זעט מען דאך אז ס'א בלאף איך בין א בלאפער ווי לעזער בערלאנד ער האט בועל געווען א אשת איש מיר האט א פרוי געזאגט ווען איך בלוטיג קום איך צו לעזער ווייל מיין מאן רירט מיך נישט אן נישט כאפנדיג אז א אשת איש איז איינס און ס'איז פונקט אזוי שלעכט ווי צו וואוינען מיטן מאן ווען ער איז א נידה. דארף אנהייבן צו טראכטן א תכלית פאר אונזער קאמיוניטי, יעדער פאפט אן א בעיבי, ער וויל זי נישט, זי וויל אים נישט, און שוין, דא די שידוך האט זייער שטארק געארבעט, זי האט געוואלט ווערן, ס'איז א מיידל, א בית רחל מיידל, זי האט געוואלט ווערן א זכר, און כ'האב שוין געהאט ערלעדיגט וויאזוי זי וועט ווערן א זכר, ווייל מ'וועט קויפן דעם פופיק פון דעם חזיר דא, דעם פלאטיטשענער'ס זון, און מ'וועט מאכן די זאך. בקיצור, איז כ'האב אבער געקלערט איך דארף רעדן מיט איר, כ'האב אנגעהויבן צו רעדן דורך שליחים, איך רעד נישט מיט קיינעם פערזענדליך, און ווייסט וואס איז געווען דער סוף? זי האט צוריק געצויגן, זי גייט בלייבן א מיידל, זי וויל נישט ווערן קיין זכר. דער איז סאם טינקינג דעט פיפל העוו טו דו. ראשי ישיבות, דרערד ליגערס, דרעקערס, זענען דא געווען אויף צו, איך גיב נישט קיין גט ווייל דערווייל כאפ איך געלט יעדעס מאל, יעדע זיצונג קאסט דריי טויזנט צו צוויי טויזנט דאלער, איטס א באנטש אוו בולשיט ארטיסטס, קוקטס אן אין זוהר, וואס עס שטייט ווער עס וועט זיין בעקבותא דמשיחא די פירערס, די זעלבע וואס האבן פארפירט משה רבינו, די ערב רב, עניוועי אונז דארפמיר אסאך העלפ. און איך בין שור, איך האב שוין געשיקט אפאר אינגעלייט פרייוועט, ווען כ'האב גראד געזאגט איט דאזענט לוק לייק איטס גאנא ווארק אוט, האב איך געשיקט אינגעלייט פרייוועט צו רבנים, צו די רבנים וואס דוד ראזענבערג דרערד ליגער, חזקי'ס ברודער וואס האט אפגערעיפט א האלבע קעמפ, און ער איז ברוגז אויף אים, איך האב געשיקט צו אים, און ער האט געזאגט יא עטס קענטס אויסטרייען, ער האט געזאגט וויאזוי זאל מען אויסטרייען מיט אלעם, ס'זאל זיין אויסגעהאלטן הלכה, און אין סוף האבן זיך נעבעך אלע געמוזט גט'ן, וואס האט אויסגעפעלט צו זיין דא זיבן קינדער יעצט אינוואלווד? בהמות וואס איר זענט, צעדרייטע מענטשן, עניוועי, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, אין די זעלבע צייט האב איך אויך געוואלט זאגן, ס'האט מיר איינער געזאגט אז ס'איז דא א בעיקערי, עטס ווייסטס איך האב אייביג געזאגט, מען נעמט זכרים און נקבות וואס זיי העלפן פאר קעמפס, און זיי שלאפן אין איין באנגעלא, איז דא א בעיקערי וואס האט איין באנגעלא פאר די זכרים די גוים און די נקבות די, פאר די זכרים די בחורים און די נקבות די גויטעס וואס זיי העלפן ארויס, און יענער איז אן אפיציעלער מענטש האט ער אים געווארנט. זאלסט וויסן, איין טאג העט מען דאך נאך פארקויפן פרוכט, ביקאוז יו וויל בי ווייפד אוט, זאגט ער איך קוק נישט קיינעם נאך און דעטס איט, אט איז דא היימישע קינדער פון דרייצן פערצן פיפצן יאר זיי האבן א גאנצע נאכט צו שטופן מיט גויטעס, איטס ראנג, צו חיין ריב, מען האט מורא, וועגן דעם האבן אזויפיל מענטשן קענסער, ווייל מען הערט אויס נחום ראזענבערג'ס מנוול'ישן האטליין, ווען דו זאלסט פאלגן מיין מנוול'ישן האטליין וואלט נישט געווען קיין קענסער, די אלע קראנקהייטן קומען, די גויטעס וואשן זיך נישט אפ, א גאנצע נאכט טאפן. טון זיי זיך מיט די גוים, זיי לעקן זיי אויס, און זיי גייען אפילו נישט נעמען א נארמאלן באד, זיי קומען אריין, זיי נעמען די טייג מיט די מעהל, זיי ווארפן, זיי טוען, זיי פארקויפן, פוי! און טאמער ווילסטו וויסן האט זי נאך זרע ישראל אויכעט, ווייל די בחורים וואוינען מיט זיי. יעצט איז דא אן אנדערער האט א בעיקערי, ווייל איך האב אנגעהויבן אנצוקאלן די בעיקערי זאגט ער אז די גוים שלאפן אין איין שטאט אין סוואליק און די גויטעס אין אן אנדערע שטאט, כ'געדענק נישט ווי ער האט געזאגט, זאג איך אקעי, ס'איז דא משגיח אויף דעם, דער אנדערער זאגט איי קודענט קעיר לעס, ער קומט אן מיט צושוויצט און מיט אלעם, ער האט זיך אויסגעריבן אין די גויטע, די זאמען איז געלאפן, ער האט זיך אפילו נישט אפגעזייפט, און ער גייט און ער רירט אן אונזערע קעיקס, און נאכדעם ווינדערט עטס ענק פארוואס ס'איז נישטא קיין סענעטערי און אזויפיל מענטשן שטארבן פון קענסער, פאר יעדן מענטש וואס ער בלייבט לעבן פון קענסער, וואס ער בלייבט לעבן אן קענסער איז ממש א ווינדער. ס'איז א גרויל וואס דא גייט פאר, און יעצט איז די ריכטיגע צייט מען זאל מתקן זיין די אלע זאכן, יעצט איז די ריכטיגע צייט, יעצט איז דער חורבן בית המקדש, יעצט הייבט זיך אן די גאנצע צרות, ס'שפילט זיך איבער, און דער אייבערשטער זאגט איך ווארט דאך אויף ענק קינדערלעך, און אונז זאג מיר פאר אים, הע, אונז ווארט מיר דאך אויף דיר, דער אייבערשטער זאגט שובו אלי ואשובה אליכם, און אונז זאג מיר השיבנו השם אליך ונשובה, יעדער ווארט אויפן אנדערן זאל מאכן די פירסט מאוו, און דאס דויערט שוין אזוי צוויי טויזנט יאר. יעצט איז געווען א הפגנה אין ארץ ישראל איז געגאנגען א פאליס און האט געשלעפט א בחור ביי די פיאות האט מען ארויף געשטעלט צעטלעך אין גאנץ ארץ ישראל וויאזוי די נאציס האבן דעס געטוהן בקיצור מען האט ארויס געווארפן דעם פאליס מען האט אים געפייערט עס ווען איינער קוק גוט ס'איז דא א ווידעא ווי א פאליס לייגט אראפ איינעם אויף די פלאר און א צווייטע פאליס גייט צו צום פיפיק און כאפט אים אן און שפילט זיך מיטן ס'איז אלעס ריקארדעד שריי איך יעצט צו די פאליס כ'האב זיי געקאלט אויב מען ווארפט עטס אים נישט ארויס וועט ארץ ישראל ברענען יעצט גייען זיי זעהן די ווידיאוס צו מ'זאל יענעם ארויסווארפן. אזא חזר'ריי צו טוהן, כ'האב ענק געזאגט די גאנצע הפגנות איז א סעקס פיעטשער, מ'גייט מיט מיידלעך, ס'קומען שיינע פאליס לעידיס, זיי דרייען זיך דארט מיט לאנגע האר, און מ'האט יעצט געשלעפט איינע ביי די האר אויכעט. די עטיאפישע חברה איז למעשה, די חברה געבן זיך אויס אביסל די געפילן, ווייל ס'איז זומער, מ'דארף האבן אפאר נקבות, און פארטיג. ס'איז א שעים יצחק לבנה שטערן, ער גייט אונז זאגן פראטעסטן. יצחק דארפסט א נקבה? פאר אויף מאנהעטן, כ'וועל דיר זאגן וואו צו גיין. א גוטן און א פרייליכן שבת און א פרייליכן חודש.